א גוטן ערב שבת קודש פרשת וירא, דאס איז איינע פון די טאנג טוויסטערס, אונז פלעגן מיר כאפן מכות, וארא וירא, ברוך השם דאס איז שוין אויך פאריבער, קודם פאר איך הייב אן נאך דעם שיעור פון די וואך, איז די היילייטס פון די וואכעדיגן שיעור איז אז מען גייט מאכן א אן עליה, מען גייט זאגן יעמוד הרב הגאון הצדיק יענקי דאסקאל חזיר, רבותי, די מאנטיג. צען אזייגער אינדערפרי, ס'איז גוט צו קומען אביסל פריער אבער ביז צען הייבט מען נישט אן, גייט מען אויפרופן יענקי דאסקאל דעם חזיר, ס'איז דא אויף אים טשארדזשעס אז ער האט גערעיפט א מיידל, טע נעבעך דו חזיר די איז אפילו נישט זעכצן יאר אלט גייט ער איר רעיפן, האו איז שי גאנע סטארט ער לייף, יענקי איף יו וואלד'וו טוקען א נייף און יו וואלד'וו סטעבד האר און זי וואלט געשטארבן וואלסטו געטון א גרעסערע חכמה, נאר דו וואלסט געטון נאך א גרעסערע חכמה ווען דו טוסט עס פאר דיר. שייגעץ טמא, יעצט ברענג מיט דיינע מיידלעך מיט דיינע קעדילעקס מיט דיין ווייב, ברענג זיי מיט יעדער זאל צוקוקן וואס ס'גייט פאר, יעצט באמת'ן דארף איך דארט זיין, ווייל ער כאפט דאך פיקטשערס ווער ס'קומט אלץ, און איך שעם מיך נישט אז איך בין געקומען פראטעקטן א אידישע טאכטער, נאר וואס איך קען נישט זיין דארטן ווייל איך בין יעצט אין ארץ ישראל, כ'האב א גאנצע נאכט געווארט די נאכט. אויף רעגן, זיי האבן געזאגט ס'וועט קומען רעגן, ס'האט אזוי גערעגענט, איר הערט אז מ'איז ארויסגעגאנגען קוקן אויפן אבן הטועים בירושלים אז ס'איז שוין נמחה, ס'איז שוין צוגאנגען, און די צרה איז נאך נישט געקומען, איין טראפ רעגן, ס'האט געדארפט קומען, שהיו אומרים, ס'איז נישט געקומען, עניוועי איך קען נישט אהיים פארן יעצט ווייל מ'דארף אנפילן דא עטליכענע מקווה'ס, סאו וויל איך ענק זאגן רבותי, ווער ס'איז געטריי פארן אייבערשטן, פאר זיין תורה און פאר אידישע טעכטער און אוודאי פאר אידישע יונגלעך זאל מאכן זיכער אז מען גייט קוקן ווי מען נעמט דעם חזיר אויפן סטענד און הערן וואס דער שייגעץ האט צו פארקויפן. עניוועי, רבותי, דאונט קיפ דיס איזי, ווען נישט דאס וואס אונז גיימער פיר פינעף יאר ביי יעדן קעיס געגאנגען ווי די משוגעים, יעדער האט געלאכט פון אונז, רבותי, היינט ווער לאכט? אויף ענגליש זאגט מען הי הו לעפס לעסט לעפס בעסט, אונז לאכמער די האול טיים. יעצט האמער א פראבלעם ווען ס'קומט תשעה באב, שטייט דאך מ'טאר נישט צופיל זיין פרייליך, אבער ברוך השם אונז זעמער זייער פרייליך, איטס ביקאמינג קלין עז קלין קאוד בי, עניוועי סאו יעדער זאל פליז גיין, דער קאורט איז, דאס איז אין טרי טוועני דזשעי סטריט. דאס איז די קרימינאל סופרים קאורט, און די פארט נומבער איז טעפ וואן, TAP one, דארט זאל יעדער קומען קוקן וויאזוי מ'נעמט קער פון א חזיר וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד, דזשאסט ביקאוז שי לוקס טו בי סמאל ענד אינעסענט דאז נאט מין יו קען פלעי וויט האר, איט דאז נאט מין. אנצוהייבן דעם שיעור די וואך איז אביסל זייער ביטער וואס סקומט אריין א טעלעפאן קאל פון לאנדאן אז סדא איינער וואס ער הייסט משה לעיזער בערגער, דער משה לעיזער בערגער האט מטמא געווען קינדער און איינער וואס ער האט מטמא געווען איז א קרוב משפחה, איינער האט עהם געזעהן גיין. איין מיט אַן אַנדער קינד שוין פון לאָנדאָן, פשי ער ווערט מיד פון איינעם גייט ער צום צווייטן, וואָס יענער איז אויך אַ קרוב משפחה, האָט מען דאָך שוין געוואוסט אַז דער מענטש, דער משה לעזער בערגער, איז אַ חזר, איז ער געגאַנגען און פאַרציילט פאַר זיין טאַטן, האָט זיין טאַטע געזאָגט וואָס קען איך אים טון, אַז מען רעדט אַזוי זענען מיר דאָך פאַרלוירן, אַזוי צו רעדן ס'הייסט דו קענסט אים טון, נעם אים צו דער פּאָליס, איז געגאַנגען איינער און ער האָט אים גענומען און ער האָט פאַרציילט די גאַנצע.

יו גאנע לוז, כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם א וויכטיגן פונקט, ס'איז דא א פרוי וואס האט ריקארדעט איר קינד, זעהט אויס פון א פרומע שטוב, וואס דאס קינד רעדט אזאלכע מיעסע ווערטער, דער פאור לעטער ווארד און נאך ארגערע ווערטער, ס'איז אנבעליוועבל, און די מאמע מיינט נאך ס'איז קיוט אויכעט, זי מאכט נאך א ווידיאו דערפון, זי לייגט עס ארויף, כ'האב געוואלט זאגן, די גמרא ברענגט אין מסכת סוכה דף נ"ו, עמוד א', שותא דינוקא, או דאבא או דאמא, ווען א קינד רעדט עפעס איז א סימן ס'האט עס געהערט אדער ביים טאטן אדער ביי די מאמע, ס'מוז זיין אז דער טאטע און די מאמע רעדן אויך אזאלעכע ווערטער, און ס'איז ממש א גרויל וויאזוי ס'איז געווארן פון כלל ישראל, רבותי ביהעיוו יור סעלווס. קודם געוואלט זאגן צוויי גמרות, איין גמרא איז מילסא דלא רמיא עליה דאינשא לאו אדעתא, א מענטש וואס האט נישט אינזין עפעס א זאך, ער וועט נישט געדענקען, ער וועט נישט כאפן, צווייטע זאך האב איך געוואלט זאגן א גמרא אז די גמרא זאגט אז איינער ל א דאקטער מעג טוהן געוויסע זאכן פארוואס ווייל בעבידתיה קא טרידא ער איז ביזי מיט זיין ארבעט ער גייט נישט מהרהר זיין ס'איז דא איינער וואס איז א חמרן און א גמלן מענטשן וואס זיי פירן אייזלען צו כדומה וואס זיי קומען נישט אהיים יעדע נאכט זאגט די גמרא אז ער מעג אריינלייגן כמכחול בשפופרת, ער מעג אנכאפן דעם זכר פון דעם זכר און ער מעג עס אריינלייגן אין די נקבה זאל האבן, ער זאל האבן קינדער, פארוואס? זאגט די גמרא ווייל בעבידתיה קא טרידא, ער איז ביזי מיט זיין ארבעט, ער האט נישט אינזין די שטוסים און אלע. וויל איך זאגן איך בין שוין דא באלד צוויי יאר, און יעצט האב איך ערשט אנערקענט, איך בין געווען ביזי מיט די ארבעט, איך האב יעצט ערשט אנערקענט אז טאמער איינער וויל אמאל קויפן א הויז זאל ער אין בית וגן נישט קויפן א הויז, פארוואס? דא א גאנצע נאכט הערט מען פייפן אמבולאנסן ווייל דא דא דא דער גרויסער שפיטאל שערי צדק און צוויי יאר האב איך נישט געהערט גארנישט אלל אוו א סאדען בין איך געווארן הערעדיג פארוואס ווייל יעצט בין איך שוין נאר דא וועגן אפאר מלחמות כ'בין שוין נישט דא וועגן א מקווה כ'בין דא וועגן א מלחמה ס'דא יונגעלייט וואס זיי גייען ארום און זיי אינטרעדוסען די פילטערס, מען האט גע'אסר'ט א דעי פילטער און יענע, רופען זיי שוין א בריסקער פילטער, און איך שלאג מיך מיט זיי, איך שלאג מיך ביטער, ביז יעצט האב איך מיך געדארפט שלאגן הלכה'דיג, הלכה'דיג איז שווער זיך צו שלאגן, איך ברענג אזא פוסק ער ברענגט אזא פוסק, ס'אבער דא א זאך כ'האב ענק געזאגט אז מען טרעפט אין די וואסער טרעפט מען דזשערמס, כ'האב ענק שוין פארציילט פון די דזשערמס. איז למעשה אויף דעם קען שוין קיינער נישט זאגן גארנישט האב איך מיר גענומען א שותף משרד הבריאות און משרד הבריאות איז מורא'דיג דערקעגן וואס זיי טוען איז זיי ברענגען א פילטער זיי זאגן ס'איז א בריסקער פילטער וואס בעסיקלי וואס ס'טוט איז ס'מאכט פשוט די וואסער זאל האבן אן ארידזשינעל קאלער שוין מסביר געווען אז דו'סט נעמען אין גרעיפ דזשוס עס אריינלייגן צוויי דריי טראפן בליטש וועט עס ווערן ווייס פארוואס ווייל ס'ברענט אויס די קאלער באט דאס מיינט אז די גרעיפ דזשוס איז געווארן סעיף. סטעריל, נא! דאס איז וואס דא גייט פאר. און זיי לויפן ארום, די משוגעים לויפן ארום, פי! איך ווייס למשל זאב ראטשילד האט געפירט די מקווה דארטן אין לעיקוואד. איז געווען א פרוי וואס האט געהאט זעקס מיסקערידזשעס און זי האט עס מיר פארציילט. איך בין עפעס אזוי אביסל פארמישט, איך האב געמאכט עפעס אן אנדערע מקווה דארטן, איך געדענק נישט וואו, אין לעיקוואד. בין איך געגאנגען, איך האב ארויסגענומען א גלעזל פון די מקווה, איך האב אפילו עס נישט ארויסגענומען פון מיין בור פון מי גשמים. איך האב געזאגט דער פרוי, נעם דאס, טראג עס צו דיין דאקטער.

אדער הרג'סטו יענעם, הו קעירס טודעי יו דאנט קעיר פאר עניבאדי. איז למעשה, איך וויל ענק זאגן איין זאך, זאלטס אייביג פארשטיין, איך האב גערעדט מיט דעם מענטש וואס ער פירט די דאן, עס איז דא א גרויסע האטעל אויפן ים דא אין תל אביב, ס'הייסט דאן האטעל, ד' נון, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי. האבן זיי מיר געזאגט, דער דער וואס ער פירט די וואסער, די היידרא, האט מיר געזאגט נאך פאר דרייסיג, פאר צוואנציג יאר צוריק, זאגט ער, איך בין געגאנגען אין אוניווערסיטי צען יאר זיך צו לערנען היידרא, היידרא הייסט וואסער, מען דארף וויסן ווי הייס די וואסער איז. און לויט דעם וועט דאס ארבעטן אזוי און דאס אזוי, דא וועט זיין אפ דא וועט זיין דאון, די אלע כעמיקלס וואס מען נוצט, און ער האלט עס אין איין טעסטן יעדע שעה, קומען זיך דא אן אפאר ראצערס אינגעלייט ווייסן גארנישט פון קיין הידרא, און ס'גוט אזוי, אבי די פרוי זעט נישט אז ס'איז שמוציג און זי שמעקט נישט דעם גערוך. עס איז א רשעות, שפעטער האט אים גאט באצאלט ער האט פארלוירן זיין אייגן ווייב. כ'ווייס נישט צו וועגן דעם צו נישט וועגן דעם, אבער אזא שמוציאן פון א יונג, כ'האב געזאגט דו טארסט עס נישט טון, און דער האט אונז אויסגעפאפט, אבער למעשה די אידישע טעכטער באצאלן א ביטערע פרייז, ער האט זיך טענה'ן אזוי, דו ווילסט זיך ארומשפילן מיט די אידישע פרוי נישט ביי די מקווה, ווייל די מינוט עס גייט ארויס א נאמען אויף א מקווה אז ס'איז נישט זויבער אדער מען איז מפיל פון די מקווה, גייען אלע פרויען אויפהערן צו גיין אין מקווה, ניינציג פראצענט, מילא פאלגט מען נישט, האבן זיי גענומען יעצט דא און זיי גייען ארום, און זיי האבן פונקט אנגעטראפן דעם רב חיים. חיים האלבערשטאם דעם וואס איך האב פארגעלערנט אין זיין כולל, איך האב געוויזן, איך האב בריוון פון אלע גדולי הרבנים אז מען טאר עס נישט ניצן, איך האב אלעס געוויזן, קומען זיי און זיי שיקן שליחים און ניצן זיי, הרב הגאון ר' מאיר פויזן א איד פון פינף און ניינציג יאר און העכער קיין עין הרע, און איז א גרויסער תלמיד חכם אין מקוואות, און זיי ניצן אים אז ער זאל גיין זאגן אז ס'איז כשר, למעשה איך האב געוויזן פאר ר' מאיר פויזן צוויי צו דריי. צוריק ער געט א הכשר אויף עפעס א קאמפאני האב איך אים געזאגט כ'האב צו צונומען די קאמפאני אנעם וויסן פון קיינעם און ס'האט געהאט א געהעריגן ווייס קיבל דארטן ווי ס'שטעלט אפ די שמוץ איז געווען צוזאמגענייט צוויי שטיקלעך זאגט ער אך יעצט זעה איך טאקע זעה מען קען נישט געבן א הכשר אויף א פילטער מען מוז געבן אויף יעדן עקסטער מען מוז עס באקוקן אויסער דעם איז נאך דא אנדערע שיטות אז ס'טויג נישט ווייל ס'נעמט ארויס די שמוץ אבער לאמיר זאגן אז אלץ דעמאלס איז עס גוט ס'געווען א גרויסער מכשול זאג איך אים מאיר קום שוין מאך אן אפוינטמענט צו מיר צו די מעניופעקטשער. צירוך, געווען מסתמא א יאר און א האלב צוריק, אונז ווארט מען נאך פארן אפוינטמענט, פרעגט מיך ר' מאיר וואס גייט זיין, זאג איך דער אפוינטמענט וועסטו קיינמאל נישט קריגן, ער האט שוין דיין בריוו, ער ברויך שוין נישט מער, ער גייט דיר נישט געבן אן אפוינטמענט, זאגט ער נו וואס זאל איך טון, זאל איך ארויסקומען מיט א בריוו קעגן אים, זאג איך אים דו טו וואס דו פארשטייסט, ווייל וואס דו האסט געטון ביז יעצט איז א מורא'דיגער חורבן, און שוין. יעצט איז אזוי, האב איך מיך געפלאגט מיט א מקווה אין ניו דזשערסי אריבער די ברידזש, ס'הייסט פארט לי, א ספרדישער איד, זיין טאטע איז געווען א רב, כ'מיין זיין טאטע לעבט שוין נישט, און ער האט איבערגעלאזט א זון א שטריק, און ער האט מיר צוגעזאגט און אונטערגעשריבן אז ס'וועט נישט זיין קיין פילטער, נאך פאר כ'האב געענדיגט האט ער שוין געברענגט א מענטש האט אריינגעלייגט א פילטער ווייל ס'איז דא אין לעיקוואוד דריי שלושה רועי בקר. דריי חברה וואס זענען גוט צו זיין רועי בקר, איינער איז זאב ראטשילד און נאכדעם איז דא איינער וואס איז א געהעריגע פלאמבער, זיינע קרעדענשעלס איז אז ער קען פסק'ען אויף מקוואות אז א געהעריגע פלאמבער, און נאכדעם איז דא א דריטער, און זיי לויפן ארום איבעראל. איך האב אייביג ליב געוואויר צו ווערן וואטס ביהיינד דיס, וואס פושט זיי? זיי זוכן טאקע קלענלינעס אין מקוואות? ניין, זיי לייגן אריין אזא פילטער, זיי טשארדזשן פאר דעם פיר אהאלב טויזענט, דאלער און נאכדעם זאגן זיי יעדע פאר חדשים מוזן זיי קומען בודק זיין צו ס'איז גוט די וואסער צו נישט, וואס ער איז בודק ווייס איך נישט, ער קען נישט בודק זיין גארנישט ווייל ס'קלינט נישט, ס'מאכט נאר ס'זאל אויסזען זויבער, און אויף דעם טשארדזשן זיי סערוויס פי. און אזוי פארפירן זיי אלע מקווה'ס, איז אזוי זאג איך אז דער סיגעטער האט אונז געגעבן צו עסן טרייפות א גאנץ לעבן, מיעל מארט האט דאך געמאכט מיליאנען דאלער און מ'האט דאך אים גערופן, דו אז דו גייסט מכשיל זיין אן אנדערן, קיינער האט דיך נישט גערופן זאלסט זיין א משגיח אויף א מקווה, ס'דא דא אדער די רבנות איז דא משגיח, אדער ס'דא דא אנדערע משגיחים, קיינער האט דיך נישט גערופן, ווי קומסטו אריין צו גיין? איך בין אזוי נתפעל, איך האלט דא אינמיטן עפענען א מקווה, איך מיין מ'האט שוין געעפענט אבער מ'דארף באקומען א בריוו פון דעם רב וואס ער פירט גאנץ בית וגן, ער איז ר' שלמה זלמן אויערבאך'ס א זון, בין איך געגאנגען צו אים, כ'האב אים געוואלט ווייזן וואס מ'האט אלץ געמאכט. האט ער געזאגט ער וועט אראפקומען ער האט צייט ער וועט אראפקומען האב איך געמיינט סתם אז ער שטופט די צייט ווייל ער האט נישט וואס צו טוהן צו ער וויל נישט געבן א צעטל די וואך מוצאי שבת קומען אן צוויי פרויען פון ערגעץ אין ירושלים קומען אן צוויי פרויען און זיי ווילן נוצן די מקווה נו פארוואס נישט זיי ווילן נוצן די מקווה מען הייבט זיי אן צו באקוקן אלעס אזוי ווי עס דארף צו זיין דא אין ארץ ישראל איז בכלל דא א מורא'דיגע משונה'דיגע זאך די מאדערענע פרויען ווילן נישט מען זאל זיי באקוקן זיי זאגן זיי קענען אליינס קוקן דורך א שפיגל. זי וויל נישט מ'זאל זיך באקוקן. ס'איז געווען דא א גאנצע אויפשטאנד אין לאנד אפילו עד כדי כך וואס די גאווערמענט האט מיטגעהאלטן אז א פרוי וויל נישט מ'זאל זיך באקוקן, זיי האבן זי נישט געלאזן באקוקן. האבן די רבנים געזאגט זייער פיין, אבער אונז גיימיר נישט זאגן טהורה. קיינער גייט איר נישט זאגן אז ס'כשר אז ס'איז כשר. איז געווען א גאנצע אויפרידעריי. עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. למעשה איז געווען אזוי. איז די צוויי פרויען זענען געקומען. זיי ווילן זיך טובל'ען. שוין. בקיצור מ'באקוקט זי די נעגל, מ'באקוקט זי אלעס אזוי ווי מ'דארף באקוקן א אידישע טאכטער.

איז לויפן זיי נאך דא די אלע רבנים מען זאל אריין לייגן די פילטערס, די רבנים די פריעריגע רבי שלמה זלמן אויערבאך מיט אנדערע האבן געשריגן מען זאל נישט ניצן קיין פילטער, זאגן זיי רבי שלמה זלמן האט נישט געזאגט פארוואס ער האט נאר געזאגט מען זאל נישט טוישן די מקווס אזוי ווי ס'איז געווען אינדערהיים איז ער נישט באגלייבט, פארשטייסט דאס איז שוין רבי שלמה זלמן דאס איז שוין זייער גרעסטער פוסק, די חז"ל זענען אפגעפליקטע שקצים אז ס'איז נישט דא זייער גלייך. און דאס איז א ביזנעס, מען נעמט פאר דעם געלט. איז ווען ס'איז געווען די מעשה ביי מיר דארטן אין ניו דזשערסי, האב איך זיי אפגעקאלט, ווי קומט עטץ אריין צו קומען אין דעם מקווה, איך האב דארטן אנגעברענגט באלד א יאר מאכן און טון און אלע הידורים, פלוצלינג געט עטץ א קום, עטץ זאגטס דעם מענטש ער קען נוצן א פילטער, ס'איז א בריסקער, איך האב דאך מיך מיט אים אויסגענומען מען טאר נישט, איך האב דאס צעטל. נאר ער האלט נישט זיין טאטענס צעטל אויך נישט, פארשטייסט? ס'איז א משוגענער! פרעגט ער מיך וואס מ'זאל טון, זאג איך האסט צוויי ברירות, אדער קענסטו טוישן די וואסער וואס דאס איז די געזונטסטע זאך, וואס עווענטשעלי וועט מען דארפן איבעראל דאס טון, אדער איך וועל דיר ברענגען א גרויסן פלעסטיק, וועסט עס אריינלייגן אין דעם פלעסטיק און דארט וועסטו קענען פילטערן וויפיל שעה דו ווילסט, און נאכדעם וועסט עס צוריקלייגן דורכן בור זריעה, טוט דאס זיי אויף אסאך פלעצער, איז למעשה זיי האבן נישט געוואלט הערן, זיי האבן עס אריינגעלייגט. און ס'ארבעט שוין אזוי איך ווייס איבער א יאר, איך האב געשריגן דעמאלטס איך לאז נישט, און כ'בין געלאפן צו די רבנים דארטן, און ווי ווען קענסט, איך וויל דיך פרעגן, ווען איינער עפנט היינט אין וויליאמסבורג א סטאר וואס ס'פארקויפט העם און עגס מיט פארק, קענסטו אים עפעס טון? קענסט אים היינט גארנישט טון, ער רופט גראד די פאליס און ער זעצט דיך איין, מ'קען היינט גארנישט טון וועגן דעם, דארף מען זיך זייער אובאכט געבן. איז למעשה איז דאס איז וואס איך בין יעצט ביזי דא צו פייטן די שקצים ווייל די שקצים טוען אן גרויסע צרות זיי קומען פון לעיקוואד קומען זיי דא אהער איז דא דער איד ר' חיים האלבערשטאם וואס איך האב אים מ'זאגט איך האב געלערנט אין זיין כולל האב איך פארט געלערנט מקוואות ער איז זייער צופרידן געווען איך האב אים אלעס געזאגט אלע פראקטיקע זאכן ער איז געגאנגען זיך פארהערן דא ערגעץ אין תל אביב. ביי די רבנות האט מען אים גראד געהייערט ער זאל זיין משגיח אויף זיבן אכט ניין מקוואות בערך האט ער שוין. א מורא'דיגער מענטש. מיך דא גערופן יעצט ווייל מען גייט בויען דא א ריזיגע מקווה אין תל אביב אויף בויען קען ער נאכנישט און געוואלט איך זאל זיין דא דער עומד על גבי. על כל פנים איז דאס איז וואס דא גייט פאר. מען הרג'ט אפ כלל ישראל פאר גארנישט. ער וויל מאכן א פאר טאלער וויל עס מאכן א פאר טאלער גיי ארבעט. און יעדער רב לאזט מען זאל זיך מישן.

און אזוי פירט מען אפ כלל ישראל פון וועג. די מכשירים ביי פלייש זענען מענטשן וואס זיי קענען נישט, די מכשירים ביי יעדע זאך איז מענטשן וואס זיי קענען נישט. און וואס האט יענער רב האט זיך געלערנט יורה דעה געפיקלט דעם ריק אפאר יאר און קומט אן א ליידיגייער זאגט אלעס כשר. סאו וואס דא גייט פאר? מ'וויל זיך ארום שפילן, מ'שפילט זיך נישט ארום מיט קיין פרויען נישט אין מקוואות. א פרוי גייט דורך דאס גיהנום ביז זי זעהט זיך אין די מקווה. ביז זי זיך מיט האר, ביז אלע נערוון ווערן איר אויסגעלופטערט פון חציצות און די אלע זאכן, און דא קומט מען אן און מען געט א זאג ס'איז גוט, דאס איז ווען ס'וואלט ווען געווען גוט, אבער ס'דא נאך א זאך וואס איך בין מעורר פארן עולם און יעדע פרוי זאל דאס וויסן, ווען מען שיקט דיך אין א זויבערע קלארע מקווה קען זיין ס'איז פול מיט דזשערמס, ס'איז דא דזשערמס און ס'איז דא לוקס, סאו אן אלטע פרוי פון זיבעציג יאר מאכט זיך א פעישעל, זי לייגט זיך ארויף אביסל די ליפסטיקס, זעהט זי אויס ווי א יונגע פרוי פון פינף און דרייסיג, די זעלבע די וואסער, איז אלט זיך פארוויאנעט, ס'האט געהארגעט קינדער, זיי האבן געהאט מיסקערידזשעס, און וואס איז געווען דער סוף? זיו ראטשיילד האט זיך אויסגעלאכט, איך האב געווארנט, איך האב געבעטן, איז עניוועי, איז וואס וויל איך יעצט ארויסברענגען וואס דא גייט פאר, דארף וויסן אין וועלכע מקווה דו גייסט, קיינער זאל דיר נישט זאגן ס'איז אזוי און ס'איז אזוי, מענדעלע ראבער, מענדעלע ראבער האט געהאט א מקווה, סאו האט ער געלייגט א ברוינע וואנט דארט מ'זאל נישט קענען זעהן די פרויען אז זיי האבן אייגענע האר, און ווי איך האב אנגעקאלט פרויען. און איך בין געגאנגען צו די רבנים זאג איך, איך קען נישט דארט אריין גיין ווייל מענדעלע ראבער וועט מיך נישט אריין לאזן, אבער איך וויל אז עץ זאלטס מיר זאגן צו ס'איז גוט צו נישט, זענען געגאנגען צוויי ערנסטע רבנים און זיי האבן געזאגט פאר מענדעלע ראבער, מענדעלע טאמער די וואנט גייט נישט אראפ קום מיר אונז ארויס מיט א בריוו קעגן דיין מקווה, צוויי ערנסטע רבנים, עלטערע רבנים. ממילא האט ער נישט געקענט זאגן גארנישט, ער איז געווען סטאק, ער האט עס געמוזט אראפנעמען. יעדער טוט וואס ער וויל, די אידישע טאכטער ווערט א קרבן ציבור בשעת זי וויל זיין גוט, ס'איז אזוי, ווען די אידישע טאכטער וויל נישט זיין גוט און זי וויל האבן דעם היתר, הער איך וואס דו טוסט, אבער אז זי וויל זיין גוט און זי טוט אלעס וואס מען דארף צו טון, קומט אן א משוגענער, אפאר אינגעלייט מיט ביזנעס אן דער מיינד און זיי גייען אומברענגען די גאנצע זאך. דעטס ווערי ראנג, און איצט טאר מען דאס נישט צולאזן. כ'האב אנגעהויבן מיט זיי אן ערנסטע מלחמה, כ'האב זיי געבעטן אסאך מאל מיט שיינעם. דו האסט געבויעט ערגעץ א מקווה, גיי לייג דארט אריין, טו וואס דו ווילסט, ס'איז דיין מקווה, דו האסט עס געבויעט, אבער קענסט דאך נישט קומען צו א מענטש וואס האט זיך אויסגענומען מיטן באלעבאס אז ער וויל נישט קיין פילטער און נישט קיין ליטווישן פילטער, נישט קיין בריסקער פילטער, קענסט דאך נישט קומען יענעם פארדרייען א קאפ. נאר דאס איז עס, מ'מאכט דא אפאר טאלער, טוען זיי אלעס וואס זיי קענען, און ס'הארט זיי נישט אנצופירן כלל ישראל, ס'דא אידישע טעכטער וואס זיי ווילן עס נישט. עס איז דא אידן וואס זיי פארשטייען נישט צו דעם, און זיי ווילן האבן אזוי ווי אין דער אלטער היים איז געווען א הכשר, אן א פילטער, קומען זיי אן דא מיט נייע משוגענע זאכן. געב עס א נאמען, דאס איז דעם פויפסט'ס א פילטער, קענסט עס אויך געבן א נייע נאמען, מ'וועט נישט וויסן פון וועם מען רעדט, מאכטס אפאר טאלער, הארגעטס אפ כלל ישראל, און קוק וואס איז געשען מיט זיו, איך האב אים געבעטן נען נישט פרויען אריינלאזן אין א מקווה, דו טוישט נישט די וואסער דריי פיר און פינף חדשים, האט ער זיך אויסגעלאכט, האט אים דער אייבישטער געזאגט דעמאלטס דארפסטו אויך נישט קיין פרוי. ער האט זיי צוגענומען, דאס איז וואס דא גייט פאר, זיי לויפן ארום און זוכן ווער ס'זאל זאגן אז ס'איז גוט, ענד דעטס ראנג, די ערנסטע רבנים, ווי מען זאגט די גרויסע רבנים אן די רייט טרעק, זאגן אלע מען טאר עס נישט נוצן, ס'איז געווען א לעבאוויטשער האט גענוצט אזא פילטער, נאכדעם זאג איך אים דיין רבי ר' זלמן שמעון דווארקין האט געזאגט אז מען קען נוצן א פילטער, ס'איז געווען עפעס א פרוי אין סענט לואיס האט נישט געוואלט גיין אין מקווה, קען נוצן אזא פילטער, אבער ס'זאל זיין א בור זריעה אויך, און דאס איז נארמאל, ס'איז פונקט אזוי ווי די וואסער קומט דאך אריין פונעם בור זריעה. זאג איך דעם ליובאוויטשער, דו מוזט דאך אבער האבן א בור זריעה. הייבט ער אן מיט מיר א גאנצע מעשה, איך וויל ניט משנה זיין פון דעם רש"ב, זאג איך אים, די פעין אין דער נעק וואס דו ביסט, דער רש"ב האט געהאט א פילטער, ס'איז נאך נישט געווען אין זיין צייט אפילו א פילטער, סאו וואס דו ווילסט ביסטו נישט משנה. וואס דו ווילסט נישט ביסטו יא משנה, דאס איז דאך ליצנותא דליצנות, ממש ליצנותא דליצנות וואס עטס טוטס, ס'איז אנבעליוועבל. נאכדעם זאגט מיר עפעס א לבאוויטשער אז ער נוצט א פילטער ווייל אין די צייט וואס ס'דוירט אים ארויסצונעמען די אלטע וואסער און אויסצוטרוקענען און לייגן פרישע וואסער, דאס געדוירט א שעה א שעה און א האלב א טאג, און פון די צייט קען ער דאך אויסלערנען אידן חת"ת, תחת, ער זאל אויסלערנען אביסל חומש, תהלים און תניא, אביסל תחת. איך מיין גיסט דאך די פרוי א פסול'ע מקווה, וואס האסטו פונעם גאנצן תחת? דאס איז וואס דא גייט פאר, יעדער נעמט זיך אן אייגענעם גאט, אן אייגענע עבודה זרה, און מען דינט די עבודה זרה בדחילו ורחימו, און מען מיינט מען טוט דעם אייבערשטן א טובה, יעצט הרג'טס אפ אידישע טעכטער'ס מקווה'ס. איך וואלט געהאלטן אז יעדע איד וואס זיין פרוי גייט אין מקווה, אפילו אין סאטמער, גלייבטס נישט סאטמער, סאטמער זענען דאך אזאלכע ליגענערס, כ'האב ענק שוין געזאגט, וואלף גענאט האט געזאגט, ווען ער וואוינט ווען נישט אין סיגעט פערציג יאר פון זיין לעבן, וואלט ער געזאגט אז ס'האט נישט עקזיסטירט אזא שטאט, אזאלכע ליגנער זענען געווען די אלע סאטמערע חברה. סיגעט, סיגעט, סאטמער, סיגעט. די מעשה איז אזוי, סאטמאר האט אייביג געהאט זייערע זאכן וואס זיי האבן נישט אויסגעזאגט דעם אמת. און אזוי האבן זיי עקזיסטירט. ביי אונז נאר אבער. ביי אונז. ביי אונז. זענען ליגנערס געווען אלע יארן. איינמאל ווען כ'האב מיך אריינגעלאזט אין די סאטמארע מקוואות, איז געווען אין סאטמארע כולל די מקווה. כ'האב געטראפן דארט כעת. סאטמארע כולל. איר זאלט וויסן, די מקווה האט געהאט זיבעצן פסולים. כ'בין געלאפן רופן דעם דיין, כ'האב נישט געזאגט ס'האט פסולים. כ'האב געזאגט כ'האב א שווערע שאלה אין די מקווה און דער דיין זאל פליז קומען און די גאנצע כולל האט דארט געווארט און כ'האב געוויזן אלע פראבלעמען די ערשטע פראבלעם איז ס'איז געווען אן אייזן וואס האט געברענגט די וואסער אין די המשכה און ס'איז געגאנגען נידריג אויף די פלאר כמעט און דער חתם סופר זאגט רבי יושע קיצור כל האחרונים וואס וויל איך מאריך זיין אז אויב די דבר המקבל טומאה דארטן אין די המשכה העלפט נישט די גאנצע המשכה ס'איז גאנץ א נארמאלע זאך וואס ער זאגט ער זאגט דאך נישט קיין סתרי תורה. בין איך געגאנגען צום דיין כאטש, איך וויל דיך פרעגן א שאלה, און דער גאנצער כולל האט שוין געקוקט, מ'האט שוין געוואוסט אלע פראבלעמען וואס איך האב געהאט, און אויף יעדע זאך איז דער דיין געווארן רויט אין פנים ביז ער האט זיך אויפגעהויבן און ער איז אוועקגעגאנגען. אויף דעם האבן מיר אונז א דיין ער זאל אונז געבן א כשר'ע מקווה. נאכדעם איז געווען נאך א זאך, אין סאטמאר אין בית מדרש איז דא א פלאץ וואס איז דא א כלים מקווה, כ'געדענק היינט נישט ווי עס איז, כ'בין שוין נישט געווען דארט אין יארן. איז געווען די מקווה, ס'האט צוויי בורות געהאט, און ס'איז געווען בערך א פיס נידריגער פונעם נקב השקה, דאס טייטש ווען איינער טויבלט דארט א כלי, קיין השקה איז נישט דא, און אויב ס'איז גענוג הויעך רינט עס ארויס ווייל ער לייגט זיך אריין, ער דיספלעיסט דאך די וואסער, און שוין, מ'האט גארנישט געזען. בין איך געגאנגען כ'האב געלאזט רופן דעם דיין דעמאלטס דארט ווען איך בין געשטאנען, כ'האב אים געזאגט דו זעסט אז דאס איז א פסול'ע מקווה? האט ער אוועק געוואקט, ס'איז די גרינגסטע זאך יו וואק אוועי, און אזא פנים האבן די מראות. ס'איז דא אינגעלייט וואס זיי פסק'ענען מראות, איך זאג דיר אז זיי קענען נישט, איך האב זיי נאכגעקוקט, אפשר קען איך נישט, אבער זיי קענען זיכער נישט לצים וואס זיי זענען, עניוועי. איך האלט אז דער בעסטער צו פסק'ענען מראות איז חזק'ל טייטלבוים, איך האלט אז ער דארף קענען די בעסטע, ווייל ער ווייסט אפילו וויאזוי די קאלער פון זיין שוועגערנ'ס וועדזשיינע קומט ארויס, וואסערע קאלער דם ס'קומט ארויס. טפו איז דער א חזר, ער לערנט פאר פאר די אינגעלייט הלכות טהרה, ער זאל מורא האבן אז ס'שטייט אין די תורה ונכרתו, פאר וועם האט חזק'ל טייטלבוים מורא? און די זעלבע איז די אלע אנדערע, זלמן לייב פיליפ איז נישט בעסער, א נואף געווען, מנשה פיליפ איז נישט בעסער. דרעקערס, און זיי מוז מען פרעגן, זיי לאזן נישט אן אנדערן, עניוועי, ס'איז א גרויסער אומגליק וואס ס'גייט פאר, און נישט סתם אן אומגליק, ס'איז א גרויסער אומגליק, און דא פלאגט מען זיך פארן אייבערשטנ'ס וועגן, מען געט אויף, א פרוי געט אויף א האלבן חודש פארן אייבערשטן, פארוואס? דזשאסט פאר די פאן אוו איט, ווייל זי איז פונקט אזוי כשר נאכדעם ווי פארדעם, זי איז אזוי נישט כשר נאכדעם ווי פארדעם, די מקווה טויג נישט, עס איז נישט כשר, און ס'איז א מורא'דיגע זאך.

פון א כלי, ס'קען נאך טוהן א פאנקשען, אזוי ווי דער חזון איש איז מסביר, דער חזון איש זאגט עס זייער קלאר, אז טאמער דער כלי האט א לאך, און דו האסט עס ביז יעצט גענוצט אז ס'זאל אפהאלטן עפל, ס'האט א לאך, וועט דאך די עפל דורכפאלן, איז עס א צובראכענע כלי, זאגט דער חזון איש ניין, ס'קען אפהאלטן א וואדערמעלאנע, ס'קען נאך זיין זייער א גוטע כלי. ס'איז א לאנגע אריכות, אבער דאס איז דער חזון איש מסביר, גייט מען און מ'נעמט מ'פ. אויס דעם עולם, גע'טענה'ט דער מנחת יצחק אז לויט דעם קומט אויס אז קיין שום זאך וואס האט א בית קיבול וואס האלט אפ גרעסערע צו קלענערע זיפן הייסט א געהעריגע כלי, ס'האט נישט קיין שיעור די לאך ווייל דו קענסט עס נוצן פאר וואס דו ווילסט, ס'איז דא כלים של בעלי בתים, ס'איז אויף דעם כללים, אבער נישט אויף אזא קליינע לאך, אויף וואס מ'נוצט עס זאל האלטן, אויב ס'האלט טויג עס נישט, לאכט מען זיך אויס פון אלעם, און זיי לאכן נאך פון אונז, זיי זאגן דאס א בריסקער פילטער, דאס וואס די רבנים האבן גע'אסר'ט. איז געווען א פילטער, כ'ווייס נישט וויאזוי האבן זיי אונז גערופן, יעצט הייסט עס א בריסקער פילטער, איך האלט אז יעדע פרוי וואס זי נוצט א מקווה איר מאן איז מחויב צו פרעגן דעם רב, איך וויל האבן א צעטל בכתב צו מען נוצט דארט א פילטער צו נישט, און אז מען נוצט א בריסקער פילטער וויל איך דאס אויך וויסן, און קיין ליגנט זאלט עטץ נישט זאגן, ווייל מ'וועט ענק מאכן לאוסוטס, עטץ וועט זען דאס גייט אויסזען אזוי ווי מיט די משכב זכר חברה. זיי האבן היינט לאוסוטס פון אלע זייטן, פון רעכטס און פון לינקס. ס'העלפט זיי גארנישט, זיי קאלן אויף וואס מ'קען טון, זאג איך אים באצאל און פארטיג, מאך א סעטלמענט. זיי סוען דיך אויף זעקס מיליאן, מאך א סעטלמענט אויף דריי, וואט יו גאנא סטארט פעיאינג אפ. און די זעלבע אויך איז מיט מיעל מארטס, מיט די פלייש, מיט אלעם, דאס איז אזא מין הפקר וועלט וואס דא גייט. טאר. איין זאך נעם איך קרעדיט, איך האב געזאגט אז מען טאר נישט צוריק ברענגען צו שניידן די פלייש, איך בין נישט מחיוב צו עסן וואס יענע פרוי לייגט אריין אין איר טאפ, דאס האבן שוין די רבנים נאך פינף יאהר דערהערט, ווייל איך האב זיי געסטראשעט ווען נישט גיי איך אריינקומען מיט טרייפענע פלייש וואס איך קויף אין א גוי'אישן בוטשער, און איך גיי עס לאזן סלייסען און ס'וועט זיין דער גאנצער יום טוב פאר גאנץ כלל ישראל אין דר'ערד, פאר דעם האבן זיי מורא, פאר איין זאך וואס זיי האבן מורא. ווער ס'איז שטערקער פון זיי פאר דעם האבן זיי מורא און פון דעם זיצן זיי ווייט אוועק. נו איך האב דאך נישט קיין כח זיך מיט אלעם צו שלאגן. ס'איז א מקווה, ס'האט מיט קיינעם נישט קיין שייך, ס'מעג עס טאטשן נאר מענטשן וואס זענען בעלי הוראה אין מקוואות, אן אנדערער טאר דאס נישט טאטשן. קומט יעדער ראצער אן, זאב ראטשילד האט אים געגעבן דארטן אויסצופיצן די מקווה, מיט א פאר גוים זאלן אים העלפן, ער גייט אונז שוין איינטיילן פונקטליך, און מען לאכט שוין פון די וואס האלטן אז ס'איז נישט גוט, פארוואס ווייל ער קריגט אפאר דאלער, זאל ער צומאכן די אויגן און ס'וועט אן אייגענעס לאזן דאס געלט פאר א צווייטן. און דאס איז וואס דא גייט פאר. און מען דארף בעטן, איך וויל א צעטל וויפיל מאל מען טוישט די מקווה יעדע וואך. א יעדער וואלט געדארפט פארלאנגען אז ווען מיין ווייב גייט אין מקווה זאל עס זיין א ברענד ניו מקווה. נישט מחיוב זיך צו ווייקן ווי אנדערע האבן זיך געווייקט. נישט מחיוב דאס. יעצט איך זאג ענק נאכאמאל. נישט יעדן נביא האט מען אויסגעהערט. ס'געווען וועם מען האט געהארגעט אויכעט. עטס ווילטס ענק ארום שפילן, שפילטס ענק ארום. ס'איז דיין ווייב מיט דיינע קינדער. איך בין נאך נישט אזוי זיכער אז וועגן דעם איז דא אזוינפיל בירד דעפעקטס, פרויען האבן אזוינפיל מאנגאליענס מיט שמאנגאליענס, ווייסט א וואס דאס איז? אדער מקווה'ס פול מיט קרעץ. יעצט, מילא דער סיגעטער האט געהאלטן אז ער איז א רב, פארוואס? זיין טאטע געווען א רב, זיין זיידע געווען א רב, אקעי, האט ער געזאגט אזוי, דער אייבערשטער זאגט מען טאר נישט עסן טריפות, און איך זאג אנדערש, ער מעג זיך קריגן מיטן אייבערשטן. דאך א רב, ניין? עניוועי. אבער ווי קומען דריי שלושה רועי בקר וואס זיי זענען סך הכל איינגעשטעלט אין א מקווה? זיי זאלן אונז איינטיילן אז מען זאל זיך גיין צו אלע מקווה'ס און זיי איבערמאכן? עניוועי. איז דא דא דער הרב חיים האלבערשטאם האט אונטער זיך אסאך מקווה'ס אין תל אביב. האבן זיי אנגעדרייט ר' מאיר פאזען אז ער זאל לויפן און ער זאל גיין אים זאגן אז מען זאל דא אריינלייגן און דארט און דארט און דא. פירות. אלע גדולי הדור האבן עס גע'אסר'ט. כ'האב געלערנט ביי ר' נחום ראזנבערג, ער האט געזאגט ס'איז אסור ווי חזיר. און כ'גיי עס נישט אריינלייגן. בכלל ער זאגט א גוטע טענה. א תל אביבי, א אידישע טאכטער אין תל אביב, וואס א גרויס פראצענט פון די שטאט האלט נישט קיין טהרה אינגאנצן, איז אז ס'איז דא א איד וואס ער האלט טהרה, וועל איך אים גיין מכשיל זיין מיט א זאך וואס די חכמים האבן גע'אסר'ט, וואס די רבנים האבן גע'אסר'ט? פאמפ ארויס דאס וואסער און דעטס איט. אז א פרוי האט מפלות, הייסט עס עמיצער, רע לבריות. איך וויל נישט זיין אינוואלווד. און דאס זענען דריי חברה זיי זענען פשוט גענגסטערס זיי זענען זיי ארבעטן אזוי ווי סאטמאר קומסט אריין און זיי נעמען זיך גראד שרייען און זיי טוען און זיי גייען ווען ס'איז נישט דארטן דער בעל המכשיר און זיי זאגן דעם בעל הבית מאך דיך נישט משוגע פאר פיר אהאלב טויזענט דאללער וועסט נישט דארפן טוישן וואסער און זיי זאגן אמאל נישט דעם אמת עס איז אזעלכע ליטווישע גענגסטערס און אונז דארף מיר זייער אובאכט געבן פאר זיי. זאב ראטשילד האט אמאל געזאגט פאר סאטמאר ביי ענק ס'איז אויך דא, סאו וואס איז? ס'וועט ביי ענק אויך זיין. דאס הייסט ביי אונז און ביי ענק, עטס זענטס ליטווישע, עטס זענטס סעקאנד קלעס סיטיזענס, אחוץ איר טאטשט נישט א ליטוואק'ס פלייש, דעמאלס איז היינט טאטשט שוין יעדער אלעס, אבער אונז האבן זיך דאך איינגערעדט אונז זעמער מער פון די אלע, און כ'מיין נאר ווייל דו האסט עס דארף איך אויך האבן? זאג, דיין ווייב גייט אנגעטון אזוי ווי אונזערע ווייבער? דיינע טעכטער גייען אנגעטון אזוי ווי אונזערע טעכטער? איך דענק כ'האב אמאל איבערגעדרייט לעיקוואוד. פלעגן דארפן גיין צו א חתונה, זענען זיי נישט געגאנגען קודם אין מקווה, מ'זאל נישט זען זיי קומען פון א מקווה נאך די חתונה, צוויי פארטאגס זענען זיי זיך אנגערוקט אין מקווה, נו, די דין איז אז א מאן קען באקוקן די פרוי צו זי טובל'ט זיך צו נישט, אזוי זאגט דער נודע ביהודה אין א תשובה, בין איך געגאנגען מלחמה האלטן עמעץ מיט זיך, איך האב געזאגט איך ווייס, דעם נודע ביהודה ווייס איך, אונז קען מיר די אלע זאכן, אבער איך וויל דיך פרעגן וואסערע א צניעות איז דאס? וואסערע א צניעות? האו דו דעי געט אינוואלווד אין סאטש א אן צניעות? דאס איז א ליטוואק. ער האט ישן, חדש, בושן און דעי דריי זאכן, אויף דעם בויעט ער דאס גאנצע אידישקייט. אדער דען די דריי פיר זאכן איז נישט דא קיין אידישקייט. זיי גייען זיך שערן זיך אפ די האר ווייל מען טאר דאך נישט האבן קיין האר. האר וואס איז געוואקסן בי'ס איז א נידה טרימען זיי אויבן אביסל ווייל זיי זאגן ס'וואקסט דאך פון אונטן ס'וואקסט נישט פון קאפ. בהמות וואס זיי זענען ס'וואקסט פון אונטן ס'וואקסט פון קאפ וואקסט עס. און איך האב געזאגט פאר איינעם זעסט א פרוי'ס האר טאר זיך נישט ארויסזען. זאג איך קום איך מיט דיר גיין אין די גאס כ'וועל דיר ווייזן יעדע פרוי. פונקטליך וואסערא קאלער האר זי האט. פרעגט ער וויאזוי ווייסטו? זאג איך אים ווייל דו זעסט זיי שטארצן זיך הינטערפון ארויס. אין א ליטווישע שול אז דו גייסט אריין קענסטו שמעקן דעם גאנצן ווייבער שול. אונז איז שוין אויך נישט קיין סאך בעסער אבער ס'איז נאך דאך אביסל בעסער. סאו אונז דארף מען זייער שטארק אובאכט געבן זאל מען נישט אריינפאלן אין די ליטווישע דרעק זיי זאלן אונז נישט לערנען וויאזוי אונזערע מקווה'ס זאלן אויסזעהן און אונז זאל מען זיך נישט לאזן פון זיי. יעצט איך זאג אז ביקאז מען זאל נישט ניצן די אלע צימער מקווה'ס מיט אלעם, ס'איז דא אזוינפיל דראפאוטס. ס'איז דא אזוינפיל דאון סינדראם קינדער. דאס קומט ווייל די מקווה'ס טויג נישט. עטץ טשעפעטס ענק, עטץ מיינטס עטץ האטס מיט מיר א מלחמה? איך האב ענק אלע אין בוידעם. איך זאג ענק עטץ ניצטס נישט קיין כשר'ע מקווה'ס און מ'טאר עס נישט צולאזן. יעצט האבן נאך ארויסגעמופט אסאך חסידישע אינגעלייט אויף לעיקוואד. און ממילא גייט מען נוצן די גרויסע מקווה אין לעיקוואוד, ס'איז אויף די ניינטע גאס דאכציכמער, צו אויף די זיבעטע גאס, ס'איז נישט קיין חילוק, וועט מען דאך שוין זאגן, הא, מ'גייט אין לעיקוואוד, מ'הענגט, מ'נוצט, זאלסט אלץ געדענקען, דו ביסט א חסיד, דו ביסט אויף א העכערע מדריגה אויפגעצויגן געווארן, און יענער ליטוואק איז נישט עקזעקטלי אזוי ווי דו ביסט אויפגעצויגן געווארן, איך דענק נאך ווען אין אונזערע חדרים האט מען נישט געלאזט ברענגען די אלע טשאקלעטס וואס די ליטווישע האבן יא געלאזט נוצן. ווייל זיי האבן געטענה'ט ס'איז נאר פאר קליינע קינדער, סימילעק מיט אייסאמיל מיט די אלע זאכן האט מען גענוצט אז ס'איז נאר פאר קינדער, געקומען אפאר וואוילע אינגעלייט, מען האט אריינגעלייגט אסאך געלט און מען האט געמאכט אלעס איז כשר, היינט דער ליטוואק נוצט אויך נאר די כשר'ע ווייל ער וויל אויך ס'זאל זיין כשר. אמאל האט מען אין לעיקוואד מקפיד געווען אז ס'זאל דווקא נישט זיין כשר, ס'איז געווען א גאנצע פייט פון ר' שמואל קרויז, ער איז געווען דער קעכער דארט, ער האט געוואלט אריינברענגען חלב ישראל און מען האט דווקא נישט געלאזט. סאו רבותי איך וויל ענק זאגן, וואטש וואס עטס טוטס, ס'זענען דא אפאר יאר וואס מען גייט אין די מקווה, און נאכדעם איז אינה מקוה געציילט, אוי וויי, און נאכדעם וועט עטס עס נישט קענען פארעכטן. פ וו וואס ביי יעדע באטל וואס דו קויפסט עסן צי וואס שטייט ארויס פונקטליך וואס דאס איז און ווען, עס איז געמאכט אין א פאבריק וואס קען האבן א טרעיס פון געוויסע זאכן, פון נאטס מיט אנדערע זאכן. פארוואס זאל אויף א מקווה נישט דארפן זיין אזא צעטל? ווער איז באלעבאס? היינט נישט דא קיין באלעבאס אויך נישט. ס'איז נישט דא באמת קיין באלעבאס, ווער איז באלעבאס היינט? פרעג ר' יצחק חיים מנשה זיין אויסגעוועפטער יונג, זיין זון האט מיר שוין געזאגט צען יאר צוריק אז די טאטע לאט אים נישט צוגיין צו די מקווה, קען זיין היינט שוין יא ווייל ער איז אויסגעוועפט, האב איך אים דעמאלטס געפרעגט איז ווער איז באמת באלעבאס? זאגט ער דער רבי זכרונו לברכה. זאג איך אים אקעי, איך האב די מעסעדזש קלאר. נאך די קריג אין איינע פון די די פי לאגערס, די פי מיינט דיספלעיסד פערסאנס, אזוי זענען נעבעך געווען די אידן נאכן לאגער, איז אין איינע פון די די פי לאגערס האט מען געטראפן אז די מקווה איז נישט געווען כשר. איינער האט פארציילט פאר רב חזקאל'ע, ער האט געזען ווי דער גוי האט עס אויסגעפאמפט, איז רב חזקאל'ע געגאנגען און ער האט אויסגעגאסן מיט אן עמפער דאס גאנצע וואסער. געקומען דעמאלטס יענער רב און האט אים געזאגט, ווען איך טרעף חזקאל'ע וועל איך אים צוברעכן רוקן און לענד. חזקאל'ע איז זיך געקומען שטעלן און געזאגט, זעסט דא האסטו מיין רוקן, קענסט עס צוברעכן. און דער סוף איז געווען אז די מקווה האט גורם געווען א מורא'דיגן פראבלעם פאר כלל ישראל, ווייל אין אמעריקע ווען אונז האמיר חתונה געהאט, דאס איז שוין א דזשענערעישאן שפעטער, נאך אלץ געווען אידן וואס האבן געדענקט די מקווה פון דעם דיספאזעסט לאגער, און זיי האבן געפרעגט, וועלכע מקווה האט אייער פרוי גענוצט? און טאמער מען האט געזאגט יענע מקווה, האט מען זיך נישט משדך געווען. דעטס איט. אויב דו ביסט א ספק בן הנידה אדער א ודאי בן הנידה אדער לויט אסאך שיטות א בן הנידה, עס איז געווען אונזערע מאמעס און אונזערע באבעס. איז מען געווארן אזאלכע אויסגעטוענע פון אידישקייט אז מען נוצט עני מקווה, אלעס איז גוט, כאטשיג מען ווארענט ענק, און שוין. יואל הנביא האט אויך נאר געקענט טון איז ווארענען. שלאגן האט ער נישט געקענט ווייל איז נישט געווען קיין פאליס. סטראשען האט ער געקענט מיט קללות מיט זאכן אבער מער פון דעם האט ער נישט געקענט. איך זאג ענק אויכעט וואטש וועלכע מקווה עטס ניצט. יעצט הייבט זיך דאך אן דאס פארן אויף מיאמי. ווער איז דארטן באלעבאס אויף די מקווה'ס? ר' פנחס אהרן וועבערמאן געווען זייער א גוטער בעל המכשיר אויף די מקווה. כ'האב עס געזעהן, ס'האט מיר זייער געפאלן. אבער איך וויל פרעגן א זאך, ער איז שוין אלט און קראנק, איך ווייס נישט ווי אקטועל ער איז, ווער גייט נעמען קער פון יענע מקווה'ס? ער האט קינדער? האט ער נאר אכצן קינדער צו וויפיל? אבער קיינער נישט אין די הוראה ביזנעס, סאו. בקיצור רבותי פאלגטס וואס מען זאגט ענק. געווען א איד פון אמעריקע, האט נישט געוואלט קומען חתונה מאכן דא זיין זון, ווייל ער האט געטענה'ט. איך ווייס וואס ער האט געטענה'ט, און האב איך געמיינט, ער האט געוואוינט אין אזא שטאט וואס מ'האט געטראפן א פסל'ע מקווה, געזאגט ער וויל נישט, ער ווייסט נישט וועלכע מקווה צו נוצן, דא ענדליך האט ער געהערט אז איך האב געבויעט א מקווה, האט ער מיך אנגעקאלט צו ער קען זעהן די מקווה פאר ער נוצט עס, זאג איך מיטן גרעסטן כבוד קענסט אריינגיין דארפסט אפילו נישט זאגן פארוואס, און דער סוף איז געווען אז זיין ווייב האט זיך דא גע'טובל'ט, דעמאלטס איז פונקט געווען די וואך. וואס אונז האמיר דורכגעפירט א געזעץ אז מען טאר נישט טובל'ען מער ווי צען פרויען אין א מקווה און מען מוז טשענדזשען די וואסער נאכדעם, איז למעשה זיין פרוי געווען די עלעפטע פרוי, האט זי די בעלנית געזאגט שטעל זיך דא אין די זייט, איך שפאר צו די מקווה, איך עפן די צווייטע. ווען ז'איז ארויסגעקומען זאגט זי, כ'דענק נישט צו איך האב דאך באקוקט די נעגל ווייל כ'בין געווען דעמאלטס ביזי. זי אנגעהויבן צו בעטן זיך ברחמים ביי איר, איך בעט דיך גיי צוריק אין מקווה, ביסט דאך נאך דא, ביסט נאך אויסגעטון, גיי צוריק. צו מאכן א נחת רוח פארן הייליגן באשעפער, האט זי געזאגט, וואס הייסט דו דארפסט מיך בעטן? איך גיי גערן צוריק, איך וויל מאכן א נחת רוח פארן באשעפער, איך וויל כשר'ע ערליכע אפגעהיטענע קינדער. און זי איז מיט אזא שמחה צוריק געגאנגען אז ס'איז געווען א נחת, זי האט איר באקוקט די נעגל און האט איר געבעטן זי זאל נאכאמאל צוריק גיין. א ברכה האט זי נישט געדארפט מאכן ווייל ס'איז נאר א ספק ברכה, די ברכה איז נישט מעכב. כ'הויב אן צו זאגן פאר איר, דו דארפסט מיך נישט בעטן, דאס איז מיין תפקיד אלס אידישע טאכטער, איך זאל מאכן זיכער איך קום אהיים צו מיין מאן און איך בין בטהרה, עניוועי, דאס איז וואס דא גייט פאר. סאו רבותי, חגור מתניך, טו דיר אונטערגארטלען דיינע לענד, ווייל ס'איז דא אסאך נאך צו טון. סאו, מיט דעם האב איך גענדיגט וועגן די מקווה. און יעצט גייען מיר ווייטער. כ'לייג דא ארויף פון ניוז טוועלף זאגן אז די בארא פרעזידענט אפיס. טעקלס רייז אין ענטי סעמיטיק העיט קריימס. איים גאנא פוט איט אפ סאו עווריבאדי קען ליסן, כ'לייג עס ארויף יעדער זאל עס הערן, ווייל ברוך השם ביי אונזער עולם איז נישט דא אזא מין זאך ווי טעלעוויזשענס, ס'הייסט גראדע א שינוי השם, ס'הייסט שוין נישט טעלעוויזשענס, אויף דעם קליינעם סמארטפאון קענסטו האבן אלעס, באט עניוועי, איז אזוי ווי אונז האמיר נישט וויל איך דאך נישט אז אונז זאל מיר בלייבן הינטער.

יור האול ווארלד ענד איט וואס קיינד אוו א ווערי סעיף עקזיסטענס. סאו מערידזש איז ארעינדזשד טרו א מעטש מעיקער, מיי סון טו בי האזבענד וואס סטאדינג אין איזראעל עט דעט טיים סאו הי וואס פלאון אין ענד ווי מעט טווייס פיפטי מינוטס ענד ווי גאט ענגעידזשד ענד איי וואס עיטין ענד הי וואס סעווענטין סאו איי וואס טאלד דאס אבאוט אלל די רולס ענד האו טו מעיק יור האזבענד העפי ענד האו טו טעיק קעיר אוו יור האזבענד זיראו סעקס טרעינינג. און איי דידנט נאו וואט סעקס וואס, איי וואס אינגעידזשד, איי דידנט נאו האו בעיביס ווער בארן, עט טווענטי סיקס איי העד סעווען קידס. די פירסט טיים דעט איי פעלט דעט איי קודנט דו דיס, ווער איי פעלט סואיסיידעל וואס אין דזשוליי טו טאוזענד פארטין, און עט דעט פוינט איי איי טשעקט מייסעלף אינטו די האספיטעל, און איי טינק איט וואס אין די האספיטעל ווען איי מעיד א דעסיזשען דעט דעט איי וואנט טו ליוו מיי מערידזש, און רילייזד דעט וואט איי וואס עקספיריענסינג עט האום וואס נאט. נארמאל, וואט איי דידנט רילייז וואס דעט יערס אוו בינג טאלד וואט טו דו ענד פיזיקלי אביוזד איי וואזנט גאנע סורווייוו אין דעט מערידזש מאטש לאנגער, איי שעירד וויט הים דעט איי טינק ווי שוד סעפערעיט ענד הי ווענט קרעיזי, הי ווענט פראם לייק בינג סופער נייס אבאוט איט לייק אוי יא וויל מעיק דיס ווארק טו לייק אוי איים גאנע קיל יו, איי דידנט רילייז עט דעט פוינט די פאוער ענד סטרענגט אוו די קאמיוניטי, איי וואזנט ביט נאאיוו. איי ווענט טו פעמילי קאורט, איי גאט מיי ארדער פראטעקשאן, דעי סערווד איט טו הים, הי וואס רימאווט, הי העד טו ליעוו די האוז, וויטין א אווער אפטער הי לעפט די האוז דער ווער אבאוט טווענטי חסידים סירקלינג מיי האוז בענגינג אן די ווינדאוס ענד דארס ענד טרעטענינג טו ברעיק דאון די דארס ענד טעיק אוועי די קידס ענד דעט וואס דזשאסט די ביגינינג.

ענד איי וואס עט מיי ברעיקינג פוינט ענד דער וואס דזשאסט נאו פייט לעפט אין מי. Humm. עטי אוש דזשוינס אוס נאו. עטי גרעיט טו האוו יו העיר. טענק יו. טענק יו פאר האווינג מי. סאו יו ווער רעיזד אין א האסידיק קאמיוניטי. יא. סאו דעט וואס אלל יו עווער ניו. יא. איט וואס ען ארעינדזשד מערידזש? אבסאלוטלי. ענד ענד האו וואלד יו דיסקרייב די מערידזש? סאו אהמ מיי עקספעריענס איז איי טינק פריטי טיפיקעל. אהמ ווער איי גאט מעריד ווערי יאנג איי דידענט נאו עני דיפרענט.

יו נאו וואט אבאוט מיי דואינג מיי טעיקינג קעיר אוו די טשילדרען אנד ווארקינג אנד הי וואס אוט אוו די האום מאסט אוו די טיים לערנינג דער וואס נעווער איי מין איי וואס מעריד פאר טוועלוו יערס ווי נעווער סעד איי לאוו יו טו איטש אדער דער וואס נעווער איי דאנט רימעמבער איי דאנט טינק הי עווער קיסט מי איט וואס ווערי מאטש א פרעקטיקעל פאר אוועראל לייוו. אבאוט ריפראדוסינג?
יא, אבאוט דעפענעטלי האווינג טשילדרען ענד יו נאו, לארדזש פעמיליס. סעווען קידס אין אייט יערס? א ליטל לעס, סיקס יערס. זיי האבן טווינס סאו איטס קיינד אוו פעסט. ענד יו ווענט טרו וואט א לאט אוו ווימען גאו טרו וויטש איז דיפרעשאן אפטער די בירט אוו יור טשילדרען ענד יעט אנאדער טשיילד וויל קאם ענד אנאדער טשיילד וויל קאם ענד יו דיסקרייב איט עז דזשאסט די וואטער וואס געטינג אפ העיר ענד איט אלטימעטלי קעים טו א פלעיס ווער יו קאנסידערעד הארמינג יורסעלף.
יא דעט וואס אין טו טאוזענד פארטין ווען איי העד מיי סיקסט ענד סעווענט וואר יער אולד איי וואס עקסטריעמלי דיפרעסט ענד ענקשעס ענד איי דידנט קנאו וואט דאוז ווארדס מענט קאוז איי דידנט נעווער הערד אבאוט מענטל העלט לייק דיפרעשאן וואס סאמטינג ווי ספאוק אבאוט סאו איי ניו דער וואס סאמטינג ראנג וויט מי ענד איי וואלד דזשאסט לוק עט מיי טשילדרען ענד העוו דיס פיער וואר לייק האו עם איי עווער גאנע רעיז דעם קאוז דער וואס דיס פיער וואר לייק קאודנט דא דיס נאו איי קנאו איט וואס דזשאסט ענקזייעטי. באט איי דידנט האוו א נעים פאר איט ענד די אנלי וועי איי וואס עיבל טו עקספרעס מייסעלף וואס וויט הארטינג מייסעלף ענד איט וואס א פוינט ווער איי דזשאסט דידנט סי האו איי וואס גאנא ליוו אנאדער דעי וויט א קיינד אוו יו נאו נאט האווינג לייקס א יומען ביאינג אינסייד אוו מי איט וואס דזשאסט א האלאו שעל דעט איי עווענטשעלי טשעקט מיי סעלפאון. באט געטינג אוט אוו הער האסידיק קאמיוניטי ענד הער מערידזש וואלד טעיק א לאט מאר דען איווען עדי ניו ענד די ריעליזעישאן שי וואלד קאם טו וואנס שי דיד וויל סורפרייז יו. דעטס נעקסט. עז יו עז ווי הערד אין דעט טעיפ פיעס, די ריעקשאן יו סעי וואס סוויפט ענד יוניפארם אין קאטינג יו אף?
יא יא. זיי דידנט וואנט עניטינג טו דו וויט יו? נאו, די גאול וואס טו סעיוו די טשילדרען, זיי פעלט דעט איי העד סעקולער איידיעס אין מיי העד ביקאוז איי העד גאן טו א סעקולער קאורט, ענד זיי ווער וואריד דעט איי וואס גאנע סעקולערייז די טשילדרען. סאו דער גאול און די ריעקשאן וואס אינישעלי וואס דאס ווי האוו טו סעיוו די טשילדרענס סאולס דעטס וואס די עקסקיוז דעי קיינד אוו יוזד ווי אר יו נאו דעי דאנט וואנט עניטינג דעט וואס נאט רילידזשען לייק אן דער לעוועל יו נאו געטינג אינפילטרעיטעד. די קאורט דאקומענטס סוגזשעסט שי גאט קראס עקזעמינד אן וועדער שי אלאוד דעם טו ווער פאזי סאקס דעט העד לייק א קריסמעס לייק א קריסמעס טרי אר א סענטא אר סאמטינג אן דער. איט וואס א סנאו מען. א סנאו מען יא. ענד דעט וואס א פראבלעם.

ביקאוז איט וואס נעווער דיס מאמענט ווער איט וואס לייק יו נאו שי'ס נאט רעלידזשעס פאר טעיקינג די טשילדרען אוועי איט וואס לעטס גיוו די קידס א ברעיק ביקאוז יו נאו ווי העוו יו נאו מעיבי שי'ס נאט רעלידזשעס ענד איט העפענס סלאולי אווער טיים באט די קאמיוניטי'ס פאוער ענד די פיינענשעל יו נאו פאוער זיי העוו אין די קאורט דעפענעטלי פלעיד א סטראנג ראול.

יו נאו סינס דען יו בין ווארקינג אן יור סעלף אין עוורי וועי ענד ענד מעיד א ריעלעזעישאן אבאוט יור סעלף קאוד יו טעל אס וואט איט איז? אממ יא אהער וואס לאט אוו ריעלעזעישאנס וואן אוו דעם וואס דעט אממ איי עווענטשעלי קעים אוט עז געי אממ איט וואס דעפענעטלי איט וואס סאמטינג דעט וואס איי קענט סעי אנעקספעקטעד באט ביקאוז איי העד נאו נאלעדזש אוו עניטינג אין די פאסט איט וואס סאמטינג דעט עז איי וואס דזשאסט פיינדינג מיי סעלף עז א יומען ביאינג אממ איי וואס איי דיסקאווערד דיס איידיע ענד איט דעפענטלי רעזאנעיטעד וויט מי, איי העד א ווערי דיפיקולט מערידזש ענד מיי סעקסואליטי וואס סאמטינג דעט וואס דעפענטלי סטראגלינג אין מיי מערידזש ענד איי קיינד אוו עמברעיסד איט ענד איטס גיווען מי סאו מאטש עמפאוערמענט טו בי מיי טרו סעלף דעט איי טינק איטס בין א פאונדעישאן טו מי

דעי דעיר יאנגסטערס באט דעי העוו סאטש פויזען בלאד דעט איי גאטע רול ענד איל קיל עוועריבאדי באט איל בי דע באס דעט איז אין דעיר בלאד סטריעם. שוין יעצט איך לייג אויך ארויף אין גער וואס סגייט פאר אין גער ס'הייסט דער גערער רבי האט געמיינט ער קען טוהן וואס ער וויל ער קען נישט טוהן וואס ער וויל מענטשן דארפן זיין צופרידן ווילאנג מענטשן וועלן נישט זיין צופרידן וועט נישט זיין גארנישט. ער קוקט עס אן ס'גארנישט נאר אוועק אפאר הונדערט מענטשן, דיס איז די ביגינינג אוו די דאונפאל, און ער העט האבן א דאונפאל, ער איז זיך ביזי מיט זיינע געלטער און מיט זיינע מיליאנען מיט זיינע שטותים, און ער געט זיך נישט אפ מיט די ישיבה, ער געט זיך נישט אפ מיט גארנישט, און ער האט געוואלט זיין באלעבאס.

למשל די קאטוילישע קירכע האט געמאכט א געזעץ אז מען קען נישט גט'ן א ווייב נאר אז דער פויפ אליינס געט א רשות אז מען מעג, און אזוי ווערן די פרויען חסידת'טעס פון די טשורטש ווייל זיי האבן אלע רעכטן, מען קען זיי נישט גט'ן. די זעלבע איז מיט אלע חסידות'ער. יעצט גער האט זיך אריינגעלאזט אינעם פיפיק, זיך אריינגעלאזט צו קאנטראלירן יעדן דעם פיפיק. וויפיל זנות און וויפיל שמוץ דארטן גייט פאר דארף איך ענק נישט זאגן, איך ווייס נאר א אפס קצהו. און דער אינגערמאן קומט אריין אין בעט, ער לייגט זיך אריין מיטן בעקיטשע מיט אלעם צום ווייב אין בעט, ער שטינקט אוועק, און געט זיך א פיש אויס אין איר, און ער איז שוין נישט דארט, און דערווייל האט זי א קינד, און אויב זי האט א מיידל שלאגט מען אים נאך אן. זיי זענען משוגעים, די גאנצע חסידות איז וואן פיס אוו קרעפ, עס איז נאך געווען אמאל אז מען זאל לערנען פלייסיג, עס איז געווען זייער א שיינע זאך, אבער דאס האט זיך אויך אויסגעלאזט, היינטיגע רבי האט געזאגט מען ברויך נישט לערנען בעיון, מען זאל דאווענען, כ'מיין. א ברסלב'ער. דאס איז וואס אונז דארפן דא זייער וואטשן, ווייל די זענען אזוי פארקראכן מיט די סעקס דרייוו, זענען פארקראכן, מען געבט בחורים פילס אז ס'זאל זיי נישט ווערן קיין קישוי אבר, און ביי אונז, דער וואס ער פירט אן האט עס אויך אנגעהויבן נאכצומאכן, איך האב אים געוואלט איינזעצן, ער האט ער געהאלטן א טאג פארן איינזעצן, ער האט עס אויפגעהערט, ער האט געטענה'ט צו די פאליס, ניין דאס איז נאר, ס'איז א העלט פוד. די העל איז דיס? דו דארפסט געבן העלט פוד פאר א בחור ס'זאל נישט ווערן א קישוי אבר? דער אבר מוז דאך אויכעט וואקסן אזוי ווי יעדער אבר אין דעם גוף וואקסט. יוסף דוד קרויז איז אונזער משוגענער, זיין ווייב האט מיך אנגעקאלט, זי קריגט א נערוון בראך זאגן איך גיי אין משוגעים הויז. ווי האט מען א רעכט דאס צו טון מיט א בחור? און דער קאטשקעווער רב, דער משוגענער, דער וואס איז געשטארבן. לעיזער טוכוויגשע גייסט אפילו? דער בהמה פלעגט אונטערלייגן טעיפ רעקארדערס אונטערן בעט, וואס? ער האט געוואלט הערן וויאזוי דער בחור שנארכעט? ס'דא משוגעים, זיי מיינען אז זייער ישיבה איז געמאכט צו הרג'נען מענטשן, עניוועי, איך האב הנאה אז דער עולם ווערט אביסל נארמאל, און דער רב שאול, איך האף אריינצוגיין צו אים, איך זעה ער נעמט אן עמטליך מענטשן, איך וויל אים זאגן איין זאך, רעבע, ווילסט מצליח זיין, הער אויף מיטן סעקס דרייוו, דו האסט מיט דעם גארנישט, הער אויף מיין דאס האט געהאט א יענץ, די אלע אלטע בהמי'שקייטן וואס מ'האט מיטגעברענגט פון אלט יוראפ, אין גור זאלסטו לאזן אין אלט יוראפ, היטלער האט שוין די אלע מענטשן אויסגעהארגעט און ס'איז שוין אראפ פונעם מארק. דעטס איט. נארמאל. עניוועי, איך מיין מ'וועט מיט אים קענען רעדן, איך האף אריינצוגיין צו אים. זאגן יעצט אז דער היינטיגער רבי האט שוין אויכעט געטוישט ווייל ער זעהט ס'טויג נישט, איך בין געווען אמאל ביי אים, איך האב אים געזאגט דאס טויג נישט דאס געשעפט. ס'האבן מיר געזאגט די נאנטע אז ער האט זיך שוין אפגעלאזט דערפון, וואס הייסט ער האט זיך אפגעלאזט? ער האט אפגעהארגעט דורות האט ער אפגעהארגעט. א משוגענע, א שדכנ'טע, זי זעהט אז קיינער וויל נישט קיין גערער בחור קאלט זי אויף און זי זאגט אבער דו ווייסט אזא הייליגע לעבן איטס סאטש א האולי לייף זאג איך אים קודם כל איז גארנישט הייליג כ'מיין אז דו מאכסט דיר אייגענע חומרות ביסט דאך סתם א משוגענער און צווייטענס קוק וואסארא חורבן ס'ברענגט טוה איך מיר נאכדעם ווער זאגט איך וויל לעבן א האולי לייף, געוואלט אנטראגן פאר מיין משפחה פון די משוגענע בחורים האב איך געזאגט לאז זיך אפ איך וויל נישט לעבן א האולי לייף איך וויל לעבן א כשר'ע ערליכע לייף, ר' יונתן שטייף זכר צדיק לברכה האט אמאל פארגעלערנט הלכות נדה האט ער געזאגט אזוי קינדערלעך עס שטייט אין שלחן ערוך אז מען מעג איז נישט דער פשט אז מען מעג און אז דו ווילסט זאלסט עס טון און אויב נישט נישט נאר אז מען מעג מוז מען ווייל דו האסט א פארטנער וואס דו מוזט אים צופרידן שטעלן עניוועי ברוך השם אביסל רוקט זיך זאגן ער האט אינגאנצן הונדערט מענטשן, נאכן אנהייבן מיט צוויי מענטשן. מען לערנט יעצט די סוגיא אין די פרשה פון אברהם אבינו, ער איז געווען אן איש החסד, ער האט געהאט אן אפענע טיר פאר יעדן, און איך האלט אין איין זאגן, מען טאר נישט האבן קיין אפענע טיר ווייל ס'איז דא חזירים, מען טאר נישט אריינלאזן קיינעם ביי די טיר, וואס שטייט דארטן? שרה האט געזען אז ישמעאל מצחק עם יצחק, ער האט געמאכט זנות מיט אים, ער האט געוואלט מאכן זנות, משכב זכור, מען טאר אריין קיינעם נישט לאזן,, אפילו א האלף בראדער, אפילו א האול בראדער טאר מען נישט. עניוועי. ס'איז א ביטערער אומגליק מען לעבט אין אזא סאסייעטי. פרעגט מיך דער עולם אברהם אבינו אברהם אבינו. לאמיר דיר עפעס דערציילן וועגן אברהם אבינו. מ'מיינט ס'איז געווען א פרעסעריי א פאראד דארטן יא א נעכטיגן טאג. אין זוהר ווערט געברענגט אז ס'איז געווען ביימער דו האסט נישט געקענט דורכגיין אזוי ווי א מחסום אזוי ווי דא ביי די אראבערס כסדר איז דא אזאלכע מחסומים. און רש"י זאגט אז אין דעם ורחצי רגליכם ווייל שהיו משתחווים לאבק רגליהם. דער זוהר זאגט נישט וועגן דעם. דער זוהר זאגט. אז ער האט געהאט דארט א מקווה און ס'איז געווען דארטן א בוים און אז דער בוים האט זיך נישט אויפגעהויבן און אדורכגעלאזט דעם מענטש האט ער נישט געקענט דורכגיין, און דאס האט געוויזן פאר אברהם אבינו צי יענער איז אמת'דיג מקבל אויף זיך אלוקותו יתברך שמו, צי קומט ער סתם פאר די פרעסעריי, אזוי ברענגט דער זוהר, עכ"פ. דאס איז דער יוקח נא מעט מים ורחצי רגליכם, ס'דא א גאנץ אריכות וועגן דעם אין זוהר הקדוש, עניוועי, מען מוז זיין ריין, מען מוז זיין ערליך, און דעמאלטס העלפט דער אייבערשטער, יעצט איך וויל ענק פארציילן, איך זיץ דעמאלט נאכן האב איך געבויעט אין תל אביב אויכעט פאר א מקווה, זיי גלייכן מיין ארבעט, מיין ארבעט איז מוראדיג, ס'איז דא דא ר' שלמה זלמן אויערבאך'ס א זון, ער גייט קומען נעקסטע וואך זעהן דעם מקווה, איך האב ארויסגעגעבן צוואַנציק דף פון וואס איך האב דא געמאכט וואס איז נישט דא אין אנדערע מקווה'ס, און זעהן עס בפועל, ער זאגט איך וויל עס טאקע זעהן, האב איך אים געזאגט איך האב געהאט מיט דיין טאטן אויך די זעלבע. כ'האב געזאגט פאר דיין טאטן אז דער חזון איש האט געמאכט מען זאל מאכן דעם נקב השקה זאל זיין הויעך, ס'זאל זיין נאר א בור זריעה, האב איך אים געטענה'ט יעדער פרענק גייט מיר מכשיר זיין א מקווה, ס'דארף זיין אויסגעטריקנט, פרעגט ער נו וואס זאגט איר וואס איז די עצה, זאג איך מען זאל מאכן דעם בור זריעה, דעם לאך, דעם בור זריעה זאל זיין נידריג אזוי ווי דער בור השקה, במילא איז אוטומאטיש דא השקה, האט ער דעמאלטס ארויסגעגעבן א בריוו פאר ועד הארצי מען זאל מאכן אלע מקווה'ס נידריגער דעם נקב השקה, ס'הייסט ס'זאל נישט זיין א בור זריעה אליינס אזוי ווי דער חזון איש האט געוואלט, ס'זאל זיין השקה אין די זעלבע צייט. סאו דער בור דינט סיי פאר א בור זריעה סיי פאר א בור השקה. קיצור, דא איז אויך דא אסאך זאכן וואס מ'קען נאך געלערנען זיך פון וואס כ'האב געמאכט, און ברוך השם ס'הייסט אז די אנדערע וואך גייט ער קומען, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. איז בדרך כלל דער בעל דבר האט ליב יעדן איינצורעדן אז ער איז א צדיק, בפרט נאך אז איינער טוט אין כלל זאכן, דער בעל דבר רעדט אים גראד איין, דו ביסט א צדיק, דו ביסט אהער, דו ביסט אהין, בקיצור ער האט מיר אויך שוין פרובירט איינצורעדן אז איך בין א צדיק. ק, ביז נעכטן ביינאכט, היינט איז מיטוואך, נעכטן געווען דינסטאג נאכט, האב איך מיר איינגערעדט איך בין א צדיק. עניוועי, וואס איז געווען איז אזוי. איינער האט מיך אפגעקאלט אז ער האט א שאלה. זיין ווייב האט מען געמאכט א לאך אין קאפ, זי האט נעבעך קענסער, און זי האט געציילטע טעג צו לעבן. מען האט עס צוגעמאכט, מען האט געזאגט מען קען גארנישט טון, ס'איז פיניש. ס'האט שוין געהיט די ברעין. קיצור יענער איז צוגעקומען צו מיר, אפשר קען מען עפעס ערלעדיגן דורך אמעריקע, זאג איך אים הער אויס, דער איינציגער ווער ס'קען עפעס ערלעדיגן איז ר' מיילעך פירער, ווייל אויסער דעם וואס דו דארפסט האבן דארט א דאקטער דארף זיך האבן ווער ס'זאל אננעמען דיין אינשורענס אויכעט, זייער שווער אזא זאך, בפרט נאך אז ס'איז אן עקזיסטינג קעיס. עניוועי, מ'האט ארויסגעשיקט בריוון פאר די דאקטוירים, ס'זענען אלע צוריקגעקומען, זיי האבן דורכגעליינט די פייל, און א דאקטער גייט זיך נישט אריינמישן אנלעס הי סי'ס א דעד מיסטעיק. פון דא זעהן זיי נישט קיין שום דעד מיסטעיק, זיי זעהן טיים איז אפ, דעטס איט. בקיצור, נארמאל ווען א מענטש האט אזא סעטבעק ווערט ער דאך גראד אויפגערעגט אויפן אייבערשטן און אויף די תורה, כ'מיין יעדער איז דאך אים שולדיג, און ער נעמט זיך אמאל שעלטן אויכעט, און אין איוב האט דאס דורכגעלערנט צו זעהן אז דער אייבערשטער הארט עס נישט ווייל ער ווייסט ער זאגט עס ווייל ער פארצרה'ט, נא, דאס איז אבער נאר אן אונגארישער, א אשכנזישע, אשכנתזישע, און דא די ספרדישע פרוי וואס זי פרעגט. זי וויל גיין אין מקווה. זי זאגט זי האט אין איר לעבן נישט עובר געווען אויף א ליל טבילה, זי איז אלט דרייסיג יאר, און זי גייט יעצט אויך נישט עובר זיין אויפן ליל טבילה. האט זי געפרעגט וואס איז וועגן מאכן הפסק טהרה און בדיקה, זאג איך אים ביי דיר איז גענוג, דעם ערשטן טאג, דעם דריטן טאג און דעם זיבעטן טאג דארפסט נישט מער. זי האט עס געטון. שטעל דיר פאר זי קאלט אפ אפאר טעג שפעטער אז זי איז גרייט צו גיין אין מקווה, נו. דא הייבט זיך אן דער ערשטער פראבלעם, די דאקטער זאגט אז זי מוז גיין נאר אין א סטעריל מקווה, ס'איז דא מענטשן וואס זיי ווייסן וואס דאס איז, ס'איז דא פרויען וואס זיי מוזן גיין אין א סטעריל מקווה, זיי האבן למשל אן אינפעקשאן צו וואס, און מען וואשט אפ די ווענט, מען וואשט אפ די הענטלעך, אזוי ווי ווען א מענטש גייט ארויס פון שפיטאל מאכט מען דעם גאנצן בעט זיינעם אלעס סטעריל, דאס זעלבע מאכט. דא די מקווה סטעריל, ברוך השם, איך האב זייער אסאך געארבעט אויף דעם, און אין אסאך מקווה'ס האט מען עס ברוך השם געמאכט, איך געדענק א קרוב משפחה מיינע האט מיר געזאגט אז זי גייט דורך אן אפערעישן, ס'איז נאך רוי די שניט, און זי וויל גיין אין מקווה, זאג איך אים איך וועל דיר געבן א סטעריל מקווה, ווי וואוינסטו? קיצער ס'איז דא היינט איבעראל ברוך השם, ס'איז אזוי אכשר דרא אז דער רבונו של עולם איז זיכער פראוד פון אונז, עניוועי, טאמער מקווה'ס א פסיכי'ס פאר מענטשן וואס זיי האבן א וועסטיבולער קאנדישאן, האבן מיר שוין היינט מקווה'ס אויף אלעם, ברוך השם. דער אייבערשטער איז זיכער צופרידן פון אונזער ארבעט, נישט נאר פון מיינע, פון גאנץ כלל ישראל, עניוועי, סאו בקיצור, דארף מען האבן א סטעריל מקווה, יעצט איך האב דאך די טמא'נע כלי, און אין די טמא'נע כלי ווערט געברענגט אלע מקווה'ס וואס זיי האבן הענדיקעפ עקסעסיבל אלעס, כ'מיין איך בין מיט די טמא'נע כלי בין איך דא אין ארץ ישראל אזוי ווי כ'וואלט געווען ביי מיר אינדערהיים, און כ'האב אנגעהויבן צו קאלן, און דער פראבלעם האט זיך געמאכט ווייל דער דאקטער האט אנגעזאגט אז נאכדעם. אז די פרוי וויל גיין אין מקווה דארף מען קודם מאכן די מקווה סטעריל און נאכדעם דארף מען עס נאכאמאל מאכן סטעריל, שוין, אבער איך האב נישט געטראפן קיין שום מקווה וואס זיי האבן א ווארעמע מקווה, איך מיין איך גיי יעצט אויספאמפן די מקווה מאכן סטעריל ווי אזוי עט עס ווערן ווארעם, ס'דויערט דאך פיר פינף שעה ביז ס'הייצט זיך אן, האב איך מיך שוין אויסגעלערנט נאך א זאך, מען מוז האבן אין קעיס אוו עמערדזשענסי א מקווה וואס מ'זאל עס קענען הייצן אין א האלבע שעה, מען דארף היינט אלעס האבן ווייל די צרכי עמך בית ישראל איז זייער גרויס. שוין, קיצער כ'האב נישט געטראפן, האב איך געזאגט דא פאר אונזערע מענטשן וואס איך האב געמאכט דא די מקווה אין בית וגן, לאמיר זי אהער ברענגען, אונז האמיר צוויי מקווה'ס, און אונז האמיר נישט גענוצט נאר איין מקווה היינט, נארמאל הייבט מען אן מיט איין מקווה, מען נוצט עס אויס, ס'קומען צען פופצן צוואנציג מענטשן, דאן גייט מען צו די צוויי, האמיר עס נישט גענוצט, לאמיר עס אפשטעלן אז מען זאל עס נישט נוצן היינט ביינאכט, שוין, קיצער מ'האט געברענגט די פרוי צו שלעפן צוויי שטאק אראפ, ווען נישט וואלט איך דאך ווען געמאכט דא א הענדיקעפ מקווה, ווייל דאס איז אינמיטן א בארג. האט זי אראפגעשלעפט צוויי שטאק. אזוי ווי מען שלעפט נעבעך אראפ א טויטן. מורא געהאט זאל נישט אומפאלן. מען האט געברענגט דא א באלענית וואס זי איז דא הויפט באלענית אין ירושלים פאר די רבנות. מען געברענגט אזא באלענית ווייל דא איז דאך דא שאלות פון הלכות פון חציצה פון אלעם. אמת אונז קען מיר די אלע זאכן ברוך השם און זי האט אונז געפרעגט יעדע זאך זי האט נישט געטון אליינס האט זי געזאגט אויך איר עקספיריענס אבער הער אויס מען מוז האבן א באלענית וואס האט עקספיריענס און זי האט זיך מיטגעברענגט נאך פֿיר בלניות האָבן מיר דאַרפֿן אָנכאַפּן, אַראָפּגיין, ס'איז דאָ זאַכן, און נאָכדעם האָט זי געוואָלט זיי אויסלערנען. דאָס איז נישט קיין דזשאָוק. עניוועי, זי איז געקומען אין מקווה, זי אַראָפּגעשלעפּט, און נאָכדעם האָט זיך געהאַנדלט אַ סך חציצה-זאַכן. כ'וויל נישט אַריינגיין אין דעם, וויבאַלד האָט דער עולם, דער עולם, וואָס כאַפּט נישט, האָט נישט משמש געווען כּל צרכּו, וועט נישט כאַפּן אַפֿילו וואָס איך וויל. געמוזט האָבן אַ פּלעסטער, זי האָט געמוזט האָבן אַזאַ, אַזאַ בענדעידזש. דאס האט זי געמוזט האבן, האט מען זיך פארלאזט אויף רבי עקיבא אייגער, אונז האמיר געהאט אויף יעדע זאך איז געווען א היתר ברור כשמש בצהריים, און איך שעם מיך זיך נישט מיט די ארבעט ווייל איך זאג עס ברבים אויך, און ווער ס'האט א פראבלעם זאל ארויסגעבן פאשקווילן אזוי ווי דוד ראזענבערג פלעגט טון, דער קיצור, און נאכדעם האב איך מסביר געווען פאר די בלנית וואס ס'גייט אראפ מיט איר, אז ווען דו נעמסט דיין הענט, דו גראדסט עס אויס, און דו לייגסט דא אריין א שמאטע, און דו טוסט עס צאמקוועטשן, וועט קיינמאל נישט אריינקומען קיין וואסער, ווייל זי האט מורא געהאט אז אפשר וועט עס נאס ווערן, האב איך געזאגט, האב נישט קיין מורא, טו וואס איך זאג דיר, גראד אויס דיין הענט אינגאנצן, גראד אויס מיין איך די פאלם, P-A-L-M, די פאלם אוו די הענד, און לייג דא אריין א שמאטע, וועסטו זען אז עס וועט קיינמאל נישט נאס ווערן, און זי האט געוויזן פאר די טובלת, זי האט זיך זייער דערשראקן, אלעס איז געווען אויסגעהאלטן, ברוך השם, העכסטן אופן איז אלעס געווען אויסגעהאלטן. און נאכדעם האב איך איר געזאגט, ווען דו גייסט אריין, נארמאל צו א פרוי טוסטו נישט דאס, אבער פאר איר זאלסטו עס יא טון, ווען זי גייט אריין זאל זי זיך נעמען שאקלען יעדע פיס עקסטערע, כדי ס'זאל צוקומען איבעראל וואסער, ווייל ווען א געזונטע פרוי גייט אריין וואשט זי זיך ארום מיט די וואסער, צו מאכן אזוי ס'זאל צוקומען, זי זאל זיך אליינס דו טאטש גארנישט, ביקאוז זי איז מסוכן מאוד, און זי האט טאקע אזוי געטון, נאכדעם האט מען געמאכט. זי זאל זיך טובל'ען, און די פרוי וואס איז אראפגעגאנגען מיט איר, ווען א פרוי האט זיך געמוזט אריינגיין מיט איר אין די מקווה, האב איך איר אנגעזאגט ס'איז א מחלוקת צו מים תלושים צו נישט מים תלושים, ס'איז א גאנצע שלחן ערוך איז דא א מדובר יא מים תלושים נישט מים תלושים, יעצט די טורי זהב האלט אז ס'איז גוט, ס'איז א מחלוקת די ש"ך מיט די טורי זהב צו מים תלושים איז גוט צו ס'איז נישט גוט, עניוועי ס'איז נישט קיין חילוק, האב איך איר געזאגט אז כ'האב איר זיי מסביר געווען אז דא האסטו נישט קיין פראבלעם, ווייל דו דארפסט נישט מאכן מים תלושים, דו קענסט עס מאכן אין די מקווה. דארפסט נישט ארויס נעמען די וואסער, קענסט נעמען מקווה וואסער. און בקיצור, זי האט זיך גע'טובל'ט, און ברוך השם ס'איז אלעס דורך גוט. יעצט אונז זעמיר געווען אויבן אין בית מדרש, און אונטן איז דא די מקווה. האסטו געדארפט הערן קולות, א פרוי האט געשריגן רבונו של עולם איך האב אין מיין לעבן נישט פארפאסט א ליל טבילה, איך בין געווען אפגעהיטן מיט דעם, און איך בין זייער קראנק, איך גיי איבערלאזן דא א מאן מיט קינדערלעך, אויף וועמענס וועלט? איך בעט דיך א טובה, שיק מיר א רפואה שלימה, זי האט אזוי געוויינט אז כל נדרי האב איך נאך אין מיין לעבן נישט געהערט אזאלכע געוויינעכצער, די גאנצע שטאט איז אויף, די שטאט איז ממש דא, ס'פארט אויף רעדער, אינדערפרי האב איך געטראפן דעם באלעבאס פון דעם מקווה מיסטער עופר, זאגט ער נחום, זאגט ער דו ווייסט פאר די איינע פרוי האט זיך מיר געלוינט אויסצוגעבן דאס גאנ. צע געלט וואס האט מיך געקאסט די מקווה אבי א פרוי איז געווען צופרידן געשטעלט אז דער אייבערשטער טוט איר אדער שיקן א רפואה שלמה אויב נישט טוט ער זי אהיים נעמען קומט זי אן אויף יענע וועלט איך זאג דאס אונז מיינמער אז אונז גיימער זיצן אויבן אן איך וועל זיצן אויבן אן פאר בויען די מקווה יענער וועט זיצן אויבן אן פאר געבן געלט פאר די מקווה דאס איז נארישקייטן דער אייבערשטער האט דיר געגעבן געלט מיט א טאלענט טוסט עס די פרוי אין אזאלעכע יסירים זאל קומען אין א מקווה און זי האט געוויסט איף עניטינג גאוס ראנג עס גייט אריין וואסער דארט אין מח איז זי טויט שטעל דיר פאר זי טוט עס זי גייט זיצן אויבן אן אונז גיימער זיצן אין די בעק סיעט יא ס'איז דא אידישע טעכטער וואס אונז קען מען נישט פארשטיין וואס ווי טיעף זיי זענען איז דאך פטור לכל הדעות פון די אלע זאכן סא זי האט דאך נישט קיין שום פראבלעם צו גיין און זי מוז נישט גיין יעצט זי איז קראנק אבער דא קענסטו זען וואס דאס הייסט א אידישע טאכטער אן אשכנ. נזישע וואלט דאס נישט געטוהן, עס קען נאר טוהן א ספרדישע צדיקת, זיי זענען מורא'דיג תמימות'דיג, כ'האב געהאט א טשענס צו כאפן א שמועס מיט די הויפט בלנית, זי קומט דא פון מאל צו מאל ווייל זי שיקט אונז דא, ווען אונז זעמער שארט מיט א מקווה אידענע, שיקט זי אונז דא, סא זי קומט פון מאל צו מאל, זי קוקט זיך אום וועגן די כשרות וועגן אנדערע זאכן, ס'ממש א נחת וואס דא גייט פאר, וועגן דעם גלייך איך עס דא ווייל דא האב איך מיט וועם צו רעדן. זיץ איך אין פארקאקטן ווילימסבורג וואס קען איך דא רעדן? די שיטה מיט די קדושה, מיט די אלע שטותים? נישט דא קיינער ווער ס'איז זיך א הלכה? קיינער וויל נישט פון דיר וויסן גארנישט. כ'האב דא געמאכט א מקווה ס'זענען געקומען צענליגע רבנים יעדער האט זיך באקוקט יעדער האט געוואלט פארשטיין און רבנים וואס זיי קענען מקוואות וואס זיי טוען אין מקוואות ממש מ'לעבט דא אויף מיט דעם. עניוועי, יו געט ריווארדס פאר וואט יו אר, נישט פון די שיטה קדושה און אלל די אדער נאנסענס. יצחק לייב שטערן וועט אונז מסביר זיין אז נחום ראזנבערג האט נישט קיין פלאץ אין סאטמארע בית מדרש, אבער חזקל טייטלבוים האט יא א פלאץ דארט. חזקל איז א נואף, ער האט געטאטשט אן אשת איש, ס'געווען א פראבלעם צו ס'איז אסור לבעלה צו נישט, און ער האט געטענה'ט אז ער האט זיך ארויפגעווארפן אויף איר און ער האט איר גערעיפט. און די רבנים האבן עס אנגענומען פאר א טענה ווייל קיינער קען דאך נישט פראוון אז עס איז נישט אזוי געווען. חזירים און נבלים זיי זענען רבנים? שטעל דיר פאר הרב זוינע פיליפס צוויי קינדער אלעס איז רבנים. כ'האב געהערט א קליפ ווי איינער פרעגט איינעם זאג מיר ביסטו אמאל געגאנגען מיט א זונה? זאגט יענער איך בין דען א רב? ווען איך וואלט געווען א רב גיי איך מיט א זונה? איך בין דאך נישט קיין רב. דאס איז וואס דא גייט פאר. עניוועי, ס'איז געווען א מורא'דיגע מיטלעבעניש, כ'האב נישט געקענט שלאפן א גאנצע נאכט פון די קולות וואס כ'האב געהערט ווי די פרוי. בעט זיך בײַן אײבערשטן, אַזאַ מסירת נפֿש פֿון אַ ייִדישער טאָכטער. אַי האַוו טו טעל יו סאַמטינג, כ'האָב געזאָגט אין דער פֿרי בײַם דאַווענען פֿאַר אָפֿער, דו שטײסט טאַקע אױף אַזױ װי איך, מע דאַװנט מיטן נעץ, מיט די אַלע זאַכן. מיסטער אָפֿער, אַזאַ סעקריפֿײַז קען קײנער נישט מאַכן, נאָר אַ ייִדישע טאָכטער. און דאָס איז געװען די חכמה, חכמות אױסברוך, אַז ער האָט אַרײַנגענומען די פֿרױען און ער האָט זײ נאָך געזאָגט אַן עקסטערע אַמירה, כּה תאמר לבית-יעקבֿ, ותגיד לבֿני-ישׂראל, װײַל ער האָט געװאָלט מאַכן זיכער, אַז דער בית-יעקבֿ קומט אַרײַן. איז צו כלל ישראל, ווייל זיי זענען די וואס זיי האלטן די תורה, ווען דער אייבערשטער וואלט זיך פארלאזט אויף אונז צו אויף די אשכנתוזישע אידן וואלטן זיי מסביר געווען ס'איז א חולה, חולה מסוכן, ס'פעלט נישט אויס, נישט יעדער איינער האלט אז מען קען זיך אזוי טובל'ן, ס'איז אלעס א בדיעבד, ניין ס'איז שקר, אלעס איז אין די הלכה אויסגעהאלטן, קיינער וועט מיר נישט זאגן אז ס'איז בדיעבד ווייל כ'האב ענק אלע אין בוידעם, איך וועל ענק ווייזן וואס דאס הייסט קענען הלכות חציצה מיט חפיפה, ס'איז אויסגעהאלטן געווען הונדערט פראצענט. יעצט די רטיה איז געווען אויסגעהאלטן לויט רבי עקיבא אייגער, איך זאל זאגן אז רבי עקיבא אייגער האט נישט געקענט קיין לערנען, צו האט נישט פארשטאנען וואס חזקי טייטלבוים פארשטייט נאכדעם ווען ער האט אפגעטרענט זיין שוועגערין, צו ער פארשטייט נישט דער אויסגעוועפטער סאטמארע דיין וואס ער קיינמאל קיין דיין נישט געווען, געווען א גוטער פארלערנער און דער סיגוטער האט אים אריינגענ. א דזשאוק די גאנצע זאך די דיינות היינט. איך זיץ דא אפאר וואכן שוין און אלע שאלות פון די מקווה גייט דורך דורך מיר, מען פרעגט מיך און איך זאג זיי וויאזוי זיי זאלן טון ווייל זיי מוזן האבן שימוש, עקספיריענס, שטעל דיר פאר, דו ווייסט וואס טוט זיך דא א נאכט מיט שאלות, איך זאל זאגן הרב ביק קען די אלע זאכן, רב ביק איז א שטריק! יא יא רבותי, עטץ שפילטס ענק מיטן באשעפער, דער באשעפער שפילט זיך מיט מיט ענק. יעדער שרייט אה דער אייבישטער וואו איז זיין רחמנות, יעצט איז געהארגעט געווארן א כלה און יעצט איז געהארגעט געווארן מיט קענסער א מחותנת'טע, זי האט נישט געקענט אונטערפירן די צוויי יונגסטע קינדער, דער אייבישטער זאגט איך האב פון ענק אויכעט פארלאנגונגען, יו קיעפ יור פראמיסעס איי קיעפ מיין, און אז נישט גייט עס ווייטער, אזוי זאגט רש"י, אז מען זינדיגט מיט זנות, אין אני אלקיכם, זאגט רש"י איך בין נישט ענקער גאט, שרייסט אני השם אלקיכם קיכם יעכם בייכם, א נעכטיגן טאג, דער אייבישטער זאגט. אינני אלקיכם, צו מיר זענט עטץ, נבוכדנצר וחבריו זענען ענקער אלקיכם, און לאמיר טרייען צו טון וואס דארף צו זיין. עניוועי, איך האב שוין געוואלט אהיים פארן ווייל ס'גייט שוין דא רעגענען, איך בין שוין גרייט אהיים צו פארן אבער איך זעה איך וועל נאכנישט קענען אהיים פארן ווייל איך האב ערשט אן אפוינטמענט סוף וואך, נישט סוף די וואך, סוף די אנדערע וואך, צו משרד הבריאות, איך בין זייער א אפטער גאסט ביי זיי, זיי קענען מיך. כ'האב ווען געזאגט וועגן די ס'טוט זיך אין די וואסער טוט זיך אזאלעכע בעקטיריע, איך האב זיי גראד געקאלט, כ'האב זיי אריינגעשיקט פון די גאווערמענט, פון די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט, און זיי האבן מיר מורא'דיג באדאנקט, מען נעמט עס זייער ערנסט, מען לאזט נישט מער ווי צען פרויען זיך טובל'ן אין די נייע מקווה, יו העוו טו עמפטי די וואטער און טשעינדזש איט, יעצט גייט זיך אנהייבן אז מען דארף עס קענען אנווארעמען אויכעט, ס'ווערט לעבעדיג. סא בקיצור איך וויל נאך דא בלייבן זעט אויס אפאר וואכן דארף מען גיין צו משרד הבריאות און כוויל וויסן וויאזוי זיי טוען סענעטייזן זייערע מקווס זיי מוזן דאך האבן א וועג וויאזוי זיי סענעטייזן עס כוויל וויסן אין שפיטאל איך גיי דא א וויזיט אין שפיטאל יעצט כוויל וויסן וויאזוי זיי סענעטייזן א בעט פון א קראנקע מענטש איינער וואס ער איז געשטארבן דאס איז אלעס ווערי ווערי אימפארטענט און איך האב דא געזאגט פאר דעם עופר זאלסט וויסן איך גיי דיר איינקויפן אלע חומרים און איך וויל דיך אויסלערנען נישט דיך איך וויל אויסלערנען דא דעם מקווה איד ער איז א רב אויכעט אן ערנסטע רב און נאכדעם וויל איך אהיימפארן. כ'בין נישט וואס הייסט כ'בין אהיימגעפארן אבער צוריקגעקומען סאו שטעל דיר פאר ווען איך בין נישט דא וויאזוי וואלסטו געהענדלט יעצט דעם סיטועשאן האסט אפילו נישט געוויסט אז נאכדעם ווען יענער האט זיך געטובלט די פרוי מוז מען שוין אויסליידיגן די וואסער און סענעטייזן איך האב אויפגעקאלט אין בני ברק איך האב אויפגעקאלט איבעראל איך האב א אופען ליין איך קען רעדן צו וועם איך וויל אפילו צו די פארדרעקטע רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן א חרם. ווען זיי האבן א פראבלעם אין די קהילה קאלן זיי נחום ראזענבערג. סאו דאס איז וואס דא גייט יעצט פאר, זאלסט וויסן, וועגן דעם קום איך נאך נישט אהיים, דאס מוז מען נאך דא ענדיגן וויאזוי מען טוט סטערילייזן א מקווה, און ברוך השם אין ווילימסבורג איז עס דא, עס איז דא אין בארא פארק, איך ווייס ס'איז דא אסאך מקווה'ס וואס מען סטערילייזט, און דאס איז אויך געווען ווייל איך האב מיך ארום געריסן, א יעדער זאגט מיר עס פעלט נישט אויס, עס פעלט נישט אויס, א פרוי האט א בובו אויפן פיס זיי דריי חדשים צו נישט גיין, ווי קען ער נישט גיין אין מקווה, די. פעיר די אז זי גייט נישט אין מקווה גייט זי מיט אן אנדערן, טריי טו לערן די פעקטס אוו לייף. איך בין אזוי אויסער מיר פון אזא פון אזא מסירת נפש וואס אידישע קינדער האבן, כ'האב באמת געמיינט אז איך גיי זיצן ממש אויבן אן, איך בוי דאך מקווה'ס איך בוי דאך די, כ'האב באמת געמיינט אזוי, כ'האב מיר אמאל אזוי איינגערעדט. קודם זעה איך אים די פרויען זיצן אויבן אן, איי גיוו דעם אלאט אוו קרעדיט, און נאכדעם ווער ס'וועט נאכדעם זיצן אויבן אן ווייס איך אויך נאך נישט, ווייל אונז טועמער איז ברוך השם ס'פעלט אונז גארנישט, מ'איז געזונט און שטארק, טאמער מאכט זיך אזא מין אומגליק און א פרוי זאל זאגן כ'האב מיין לעבן נישט פארפאסט א טבילה, איך גיי יעצט אין די מקווה, אין אזא אומשטאנד, א זאך וואס איז אנהערד אוו. און איך וויל ענק זאגן א זאך, אויף אזאלכע זאכן שטייט די גאנצע וועלט, ווייל דעם אייבערשטן איז שוין נמאס און מאוס מיט אלע חטאים עוונות ופשעים, קומט אזא פרוי און זי געבט אלעס א שטעל פאהר, כ'האב ענק שוין פארציילט אמאל די מעשה וואס איז געווען מיט יכניה מיט יהויכין, און דער אייבערשטער האט געשוואוירן כתבו את האיש הזה ערירי, ער וועט שטארבן אנע קינדער, גבר לא יצלח בימיו, איז ער געווען אין א תפיסה אין בבל, און דארט אין יענע תפיסה איז זיין פרוי אראפגעקומען דורכן לייטער, און זי האט געזאגט כשושנה אדומה ראיתי, איך האב געזען אזוי ווי א רויטן רויז, האט ער געזאגט דעמט שלעפ דאס הייסט מ'זאל דיך ארויף שלעפן ווייל איך גיי דיך נישט אנרירן, זאגט אים דער אייבשטער וואס איז מיט דיר איך האב דיר, ביסטו ביי א ריכטיגן דעת, אין ירושלים האסטו נישט געהאלטן פון קיין נדות, געהאלטן נישט קיין טהרה גארנישט, דא אין א תפיסה אין בבל ווי דו גייסט שוין פון דא נישט ארויס, דא ווערסטו ערליך, זאגט דער אייבערשטער אין זיין זכות זאל איך מוחל זיין פאר אים און פאר די גאנצע וועלט. וועלט. פאר א זכות פון אזא אידישע טאכטער איז דער אייבערשטער מוחל פאר די גאנצע וועלט. און איך וויל אויך זאגן נאך א זאך, איך האב דאך דא געקאלט, כ'האב געקאלט מקווה'ס, כ'האב געוואלט זעהן צו מ'קען אפשר עפעס ערלעדיגן, ווייל קודם וועסט דו מוזן האבן די אלע צוגעהער פאר א הענדיקעפ, אבער נאכדעם מוזן זיי האבן א עקסטערע מקווה וואס מ'זאל קענען, ווי מ'זאגט, אנווארעמען, ווייל אז ס'איז קאלט, האט דער דאקטער געזאגט, מ'קען נישט. האב איך געדיעלט מיט פערציג בלניות, פערציג זיכער, מער, איך וויל אייך זאגן, דאס דרך ארץ. צו זיין אזוי קאנסערנד פאר א אידישע טאכטער זאל האבן א פלאץ צו גיין אין מקווה האב איך נאך נישט געזעהן קיינמאל, און אין דעם זכות שטייט די וועלט. יעדער איז אזוי איבערגעגעבן, נאובאדי מעקס דזשאוקס אויף יו, נאובאדי, מ'זאגט נישט קיין מיאוס ווארט אויף דיר, עד כדי כך ס'איז געווען איין בלנית וואס האט אויך געטרייט צו דאס אהער אהין, זי האט געזאגט ווען דו קאלסט מיך פופצן מינוט פריער שפאר איך ווען אפ נאך איין מקווה, פרעגט זי וויאזוי הייסט די פרוי אויפן אידישן נאמען? זאג איך, איך ווייס נישט, דאס האט נישט מיט מיר קיין שייכות. זאגט זי, ניין, ווערט'ס געוואויר, וועלן אונז מיר זאגן אז אלע פרויען וואס טובל'ען זיך זאלן זאגן א תפילה פאר איר. יא יא, דאס איז נישט דא ביי אונז. די קענסט נעמען די גאנצע שיטה, עס איז פולע שיטה, ווייל ביי אונז איז דא וועמען צו באגראבן, און ווער ס'איז א שייגעץ און ווער ס'איז אן אפיקורס. און יצחק לבנה שטערן מיט דעם אנדערן ענדזל שטערן, זיי זענען אונזערע מאסגעבענדע מענטשן. כ'בין אזוי צעבראכן, כ'קען נישט אפילו רעדן מער, כ'מוז עס איבערלאזן דא, וואס איך האב מיטגעזעהן די נאכט. ס'איז אנבעליוועבל! יא, עטס האלטס ענק קלאר מיט ענקער שיטה און יואל געץ איז פולע שיטה. זויליקא גייט יעצט קומען, מען האט אפגעגנבעט ביים עולם, מען גייט שנארן, מען גייט מאכן אפיעלס, דעי'ר גאנא וואלק עוועי וויט א פיו מיליאן דאלערס. ס'איז דען געמאכט אז איינער זאל נהנה זיין דערפון אחוץ זויליקא מיט די שטערנס, יצחק לבנה שטערן, מיט ענזל שטערן? ס'א באנטש אוו דזשאוקערס. עניוועי, איך בין זעהר זעהר נתפעל וואס דא איז פארגעגאנגען. און דער באלעבאס פון די מקוה האט מיר געזאגט היינט אינפרי ביים דאווענען, זאגט ער, נחום, ער רעדט אויך היברו, ער רעדט מיט מיר רעדט ער ענגליש ווייל ער קען ענגליש, זאגט ער מיר, נחום, איך וויל דיר עפעס זאגן, ס'האט זיך מיר געלוינט אויסצוגעבן דאס גאנצע געלט פאר דעם מקוה, מ'רעדט דא פון א מיליאן דאלער, איך ווייס, ווייל איך האב דאך מיטגעהאלטן אביסל די הייצונג סיסטעם דאס, מ'רעדט פון א מיליאן דאלער, האט זיך מיר געלוינט אז איין אידישע טאכטער זאל זיך קענען ביי מיר אין מקווה טובל'ען אין א שעת חירום, שעת חירום מיינט עס איז אן עמורדזשענסי, ס'איז אנבעליוועבל. ס'איז שוין געקומען די צייט ווען די שיטה אידן, די פולע שיטה אידן, און איך זאג אייביג, איך מיין נישט חלילה דעם רבינ'ס שיטה, ס'איז די אייגענע געמאכטע שיטה צו מאכן געלט, געקומען די העכסטע צייט ווען די אלע שיטה אידן זאלן טוישן זייער עטיטוד, מען זאל לערנען אביסל בין אדם לחבירו. האב איך געזאגט דא דעם שבת א דרשה, האב איך געזאגט, יוסף הצדיק איז געווען אין מצרים, און פוטיפרע האט אים, אשת פוטיפר האט געזאגט אז ער האט מיט איר געזינדיגט, איז אין אמת'ן זיך געקומען צו הרג'נען פאר אים, ווייל דאס איז געווען דער עונש. בלייבט נאך ער איז א איד דארף מען הארגענען פארוואס האט מען אים נישט געהארגעט האסט קיינמאל נישט געגלייבט ווייל די גלחים אזוי ווערט געברענגט די גלחים האבן געזען אויף דעם מענטשן דאס איז איין שטיק קדושה זיי זענען סטרא אחרא טמא זיי האבן געזען ער האט נישט אין זיך איין טומאה אויף זיך האבן זיי געוויסט ער האט נישט געזינדיגט נו מען מוז דאך אבער מאכן א משפט האט מען געמאכט א משפט און די אשת פוטיפר האט פארלאנגט אז מען זאל אים הארגענען הארגענען די גלחים האבן אבער געזען ס'איז ליגנט האבן זיי געזאגט ווייסט וואס לאמיר אים לייגן אין דזשעיל. שפעטער יוסף הצדיק איז געווארן דער ווייסרוי קינג דער משנה למלך האט ער גענומען די חברה רק את אדמת הכהנים לא קנה ער האט געזאגט עטץ קענטס בלייבן לעבן ווייל עטץ האטס געזען וואס זי האט געוואלט מיט מיר טון עטץ האטס מיך געראטעוועט זענען די ספרים מסביר אונז דארף מיר מכיר טובה זיין פאר מענטשן וואס זיי טוען פאר אונז אונז דארף מיר מכיר טובה זיין אז מען זאל חלילה נישט פוגע זיין איינער דעם צווייטן און דאס איז אונזער תפקיד אויף די וועלט. אונזער תפקיד אויף די וועלט איז אז מען זאל מכיר טובה זיין איינער פארן צווייטן. אז איינער טוט דיר א טובה זאלסטו אים באדאנקען. יוסף הצדיק האט געזאגט רק את אדמת הכהנים. שטעלטס ענק פאר, היינט, ביז צום היינטיגן טאג, האט יעדע ישיבה, יעדע קירכע, יעדע להבדיל שול, האבן א נאן-פראפיט. פארוואס? ווייל דאס גייט צוריק ביז צום צייט פון חומש. ס'גייט צוריק ביז רק את אדמת הכהנים, ממילא דארף מען וויסן, רבותי הערטס אויף מיט די פארשטינקענע שיטה וואס עטס האטס, דער איז אן אפיקורס, דער איז א ציוניסט, דער איז א, דער האט זיך גע'שמד'ט, דער איז געפארן אהער, דער אהין, הערטס אויף מיט די שטותים, לאמיר אנהייבן צו לעבן א מענטשליך לעבן, בין אדם לחבירו, און דעמאלטס וועט דער אייבערשטער מאכן אז די מדינה וועט אי"ה אונטערגיין אן קיין שום צער ונזק ליהודים, דאס איז וואס דער רבי האט געוויינט ביי יעדע תורה, אז טאמער עטס עסט אויף איינער דעם אנדערן לעבעדיג, זאגט דער אייבערשטער עטס עסט ענק אויף, פיין עסטס ענק געזונטערהייט, און דאס זאלט עטס ענק אויסלערנען, עניוועי איך וואלט אויך געוואלט אויסלאזן יעצט, אז יעצט האט זיך דאך געעפנט א נייע קען אוו ווארמס ווי מען זאגט, יעצט דארף איך אנהייבן צו גיין נאך געלט, ערלעדיגן ס'זאל זיין אין יעדע מקווה אפאר גאלאנס סטערילעזעישאן, און אויסלערנען וויאזוי מען סטערילייזט א מקווה, אפילו די אייזן וואס מען גייט אראפ, די הענדלס, מוז זיין סטעריל, אלעס העס טו בי סטעריל, און אויך איך טענה יעצט צו די רבנות וויל האבן איין מקווה וואס דאס זאל זיין סטעריל קיינער זאל דארט נישט אריין גיין קיינמאל, און ס'זאל דארט זיין אזא ספעשל היטער, כ'האב עס אמאל געזען, דער צבא האט עס, זיי האבן געהאט א גרויסע סווימינג פול, זיי האבן געהייסן יעדער זאל ארויס גיין, זיי האבן געזאגט קיינער טאר נישט גיין נאנט צום סווימינג פול, זיי האבן ארויף געשלעפט אזא אייזערנע באטן, זיי האבן געמאכט א קאנעקשאן, און ס'איז אריין פֿיר הונדערט וואלט עלעקטריסיטי אין די וואסער, ווען איינער רירט עס אן בלייבט ער טויט, און. אין לעס דען פייוו מינוטס איז די גאנצע סעווענטי פייוו גאלאן סווימ סעווענטי פייוו פיט לאנג סווימינג פול איז געווארן ווארעם. איך האלט אז מען דארף דאס האבן היינט אין אלע מקוואות. ס'איז נאר א פראבלעם חלילה איינער קען זיך עלעקטריזירן דארף מען אויף דעם אויך טראכטן א סיס א סיסטעם. אבער ס'איז נאך דא אסאך וואס צו טון. איינער פרעגט מיך היינט ווייסטו ס'איז דא אסאך וואס צו טון? זאג איך אים אויב נישט וואלט דאך דער אייבערשטער אונז אויסגעלייזט ער האט דאך אונז ליב. ואהבתי אתכם אמר השם דער אייבערשטער זאגט איי לאוו יו אלל. נו וואס לאזט ער אונז דא אין דעם גלות? פון מען וואו אראבער ווארפן דא באמבעס מיט אלעם דעם ווייל דער אייבישטער האט הנאה פון אונזער ארבעט ער האט הנאה וואס אידן שטעלן צו שילס מיט מקווה'ס טאמער איז דאס נישט גענוג זאגט דער בעל הבית ס'האט צוגעשטעלט דא פאר א מיליאן דאלער א מקווה און איך בין דאך דא די גאנצע צייט א מיליאן דאלער האט עס געקאסט צוגעשטעלט אלעס וואס מכון ראזנבערג האט געוואלט אלעס. בקיצור זאגט ער מיר נאך היינט, זאלסט וויסן, דאס גאנצע זאך איז ביי מיר ווערד געווען די מקווה נאר פאר די איינע פרוי וואס זאל קענען זיך טובל'ען. אנבעליוועבל. יא, אבער אונז זעמער זיצן אויבן אן, אונז זעמער ריין פון ציונות, אונז זעמער ריין פון די אלע שטותים זעמער ריין. יא, האט נאכנישט געטון א טובה פאר א איד, האט נאכנישט געגעבן א דאלער צדקה. איך זאג זיי אייביג, ווען מען געט ווען צדקה, איך וואוין אין וויליאמסבורג, וויפיל וואוין איך? באלד זיבעציג יאר. קיינער האט מיר נישט געברענגט, קיינער האט מיר נישט געברענגט אז איך זאל קענען גיין נעמען.

כרעמזלעך איז אויך גוט, ס'איז ביליגער אויך. אנבעליוועבל שמוציאנס וואס די רבי האט פראדוצירט אזעלכע שמוציאנס. ער האט נעבעך געמיינט ערנסט, ער האט געהאט א שיטה, ער האט ליב געהאט יעדן איד, ער האט ליב געהאט א ציוניסט אויך. ער האט יעדן איד ליב געהאט. איז געקומען יצחק לבנון שטערן, ער וועט אונז אויסלערנען וואס די רבי האט געוואלט. יצחק לבנון שטערן האסט געדארפט בלייבן אין ענגלאנד, און ענזל שטערן האסט געקענט בלייבן ערגעץ אנדערש, מען האט דיך נישט געברויכט דא האבן אין ווילימסבורג. ס'האט מען זיך גוט געפירט אן דיר אויך. שוין. א גוטן און א פרייליכן שבת פאר יעדן איינעם.